א גוטן ערב שבת קודש פרשת בשלח, ס'איז אויך שבת שירה. עמערדזשענסי עמערדזשענסי ס'איז אריינגעקומען אפדעיטעד נייעס, עטס געדענקטס עטס וועט עס הערן די וואך און כ'האב ענק שוין גערעדט אויפן וואטסעפפ אז ס'איז געווען א פיין שיין יונג מיידל פערצן יאר אלט וואס איז אריינגעקומען אין שפיטאל אין בית חולים און זי האט געהאט בויך ווייטאג דארט איז נתברר געווארן אז זי איז

די מיידל האט געשריבן, זי האט נישט געוואלט רעדן לשון הרע האט זי געשריבן אויף א פיס אוו פעיפער די נאמען פון איר ברודער און זי האט געטענה'ט אז ער איז כופר לדבר מצוה, ער האט איר געצווינגען אז זי זאל האבן מיט אים סעקשועל רילעישאן, און די משטרה איז בודק אז ער האט אויכעט פוגע געווען א אנדערע שוועסטער און ס'איז ביטער און זיי האבן מורא צו ער האט נישט מאנס געווען נאך מיידלעך יעצט. די דאקטער האט גראד געמאכט א הפלה, ער האט גראד ארויסגענומען די בעיבי, נאך דעם האט מען זי אריינגעטראגן אין שפיטאל, און איר ברודער א גערער חסיד, איז געווען אין בני ברק, און ער האט זיך געוואנדן שנעל צו עסקנים, ביז ער איז אנגעקומען צו די משטרה, צו די פאליס אין אשקלון. ווי האט ער געלערנט אז מען זאל רעיפן אזאלכע יונגע שוועסטערס? האב איך באקומען אינפארמאציע האב איך באקומען אינפארמאציע אז. ער האט געלערנט אין ישיבה נזר ישראל, דאס איז מסתמא אויפן פריערדיגן גערער רבין אויף רב ישראל, די נאמען איז אויף זיין נאמען, נזר ישראל, און ווי איז דאס? אין ראשון לציון, כ'האב ענק געזאגט, דארט איז דא א בית החיים וואס מען לייגט זיך אראפ אויף צען מינוט אויף די מצבה, מען געבט צען.

אאו יעצט האטס איר געזען דאס איז די אלע פרומע מיט די די מ'טאר נישט מ'טאר נישט זאלן זיי גיין אין דרערד די אלע וואס זיי האבן ענק צאמגעשטעלט דעם גאנצן פול אוו בעלאוני עניוועי יעצט. כדי מ'זאל נישט קענען לייקענען האט מען געמאכט א די ען עי טעסט אמאל האט גער געהאט א כח פאר הונדערט טויזענט שקל צו פארשווייגן היינט זאגט מען זיי אלע יו גענע דא די קריים יו וויל פעי די טיים סאו דא גייט יעצט זיין א חי, איך האלט מ'האט געדארפט לאזן דאס קינד לעבן, און טאמער איינער ווייסט נישט פונקטליך וואס דאס איז א ממזר, זאל ער וויסן דאס איז דאס קינד וואס איז א ממזר. יעצט וועט מען קענען זאגן דאס קינד וואס מען האט געמאכט אן אבארשן איז א ממזר. דאס איז געווען נאר אן עמערדזשענסי צוגעלייגט, און יעצט קומט א געהעריגער שיעור. כ'האב געוואלט זאגן א מורא'דיגע זאך וואס איז דא געשען, איר זאלטס וויסן אז ס'איז דא. איינער א בעלזער וואס ער הייסט שמעון יחזקאל יאקאבאוויטש, דער שמעון יחזקאל יאקאבאוויטש האט אין ארץ ישראל מסתמא געווען משפחה, איך ווייס נישט פונקטליך ווי נאנט, איך וויל נישט זאגן ווייל א ליגן טאר מען נישט זאגן, בקיצור ער איז געגאנגען און די משטרה היינט נאובאדי גיווס א הוט, יעדער גייט צו די פאליס, איז אויך א זאך וואס אונז האמיר דורך געבראכן, און איך ממש איך דאנק דעם אייבערשטן ווייל דאס וואלט געקענט זיין אזא פלאפ אויף צוואנציג און אויף.

עניוועי, א טאטשער איז למעשה האט ער געטאטשט זעהט אויס און מען האט אים אנגעהויבן צו זוכן אין אמעריקע איז ער אנטלאפן אויף ענגלאנד, יא מען קען דאך אנטלויפן פונעם סיסטעם יא וועם ס'איז באקוועם עס צו טון זאל ער עס טון, בקיצור איז ער דא אין ענגלאנד, יעצט וויל איך ענק זאגן רבותי איך וויל ענק געבן א הקדמה וואס ענגלאנד איז, וויל ענק מסביר זיין וואס ענגלאנד איז, אין ענגלאנד זאמלען זיך צאם אלע פעדעפילן פון ארץ ישראל, זיי האבן געוואלט אמאל איך זאל עס זאגן אויפן טעלעוויזשן, כ'האב עס געהאלטן ביים זאגן, נאר אז זיי האבן געזאגט זיי שפילן אין שבת דריי מאל, האב איך געזאגט אויף דעם בין איך שוין נישט אינטערעסירט, זוך איך נישט אז דער פרייער זאל לאכן פונעם איד, ווען איך האב מיך געשלאגן די גאנצע צייט אין די מלחמה האבן מענטשן מיר געזאגט, גיי יעדע וואך צו יעדן טאג מאך א אויפן וואטסאפ און מאך אויף די אנדערע מינע סאושעל מידיעס אזוי ווי וואטסאפ און דאס און יענץ, האב איך געזאגט הער מיך

באקומען בריוון און מענטשן האבן זיך צוגעטשעפעט צו די מישן צו העלפן, סאו דאס איז וואס איך וויל ענק זאגן, דאנט אנדערעסטימעיט פיפל, פיפל אר וועי ביאנד יו, איז למעשה איז דער שמעון יחזקאל יאקאבאוויטש האט זיך אפגעשניטן די בארד, באט וואנס א טאטשער אלוועיס א טאטשער, א טאשער א טאטשער, עניוועי די סוף איז געווען אז ער איז אנטלאפן אויף ענגלאנד. יעצט יא, איז די טעלעוויזשען, איך האב נישט געוואלט זאגן גארנישט אין די טעלעוויזשען וועגן שבת, ווייל איך ברויך נישט צו באשמוצן כלל ישראל, איך בין נישט דא פאר דעם, איך בין דא דזשאסט טו שאו יו ווערעווער יו קען געט טו איי קען געט טו טו, סאו למעשה האב איך נישט געוואלט ווייל ס'האט געשפילט צוויי מאל אין שבת, נישט צוויי מאל דריי מאל האט עס געדארפט שפילן שבת, דאס האב איך נישט געוואלט ס'זאל ארום גיין שפילן דריי מאל שבת, סאו למעשה האב איך עס האב איך עס נישט אנגענומען אין באטראכט.

כ'האב אפילו נישט געוואוסט, כ'האב נישט געוואוסט אז די פאליס איז געגאנגען די אר סי עם פי צו וויאזוי זיי הייסן דארטן, זיי זענען געגאנגען באקוקן אלע מיינע דאטן, נאכדעם האב איך דאך געזען אז דארטן גייט זיין פרייליך, האב איך געזאגט פאר דעם גראמאן הער אויס ביי דיר, פארשטייסט איך בין געקומען אויף שבת דיר צו פארשטערן דעם שבת, איך גיי אוועק, ס'איז פאר שבת, און זיי האבן מיר געגעבן עפעס א האטעל ווי איך זאל איינשטיין ביז נאך שבת, ס'זאל נישט ווערן קיין קאמאושן אין די גאס, פארשטייסט דער לאנדאנער.

בהמה, אזוי ווי אלע בעלזער בהמות, נישט יעדע בעלזער איז א בהמה, נאר די אלע בעלזער בהמות וואס האבן פארבירט צו העלפן די פעדאפיילס, פונקט נעכטן האט מיך גראדע געטראפן איינער וואס זיין שוואגער איז געווען אויפן משפט דעמאלטס אין תל אביב, עטס געדענקט די פרשה אין תל אביב, און און די רב האט געפרעגט צו נחום ראזענבערג האט געהאט א פול, ער האט געמיינט איך וועל אים שלעפן דעם פופיק דער אלטער גראבער קאקער. ניין ניין ניין ניין איך האב גע. דאס איז ראזענפעלד'ס פרשה. די רב האט נאך געזאגט א קדיש. בהמה וואס דו ביסט. א קדיש האסטו געדארפט זאגן. יקום פורקן האסטו געדארפט זאגן. האט מיך נעכטן געטראפן איינער וואס איז א שוואגער מיט דעם ראזענפעלד. ער זאגט אז הילל ווינט די גאנצע בעלז די הו איז הו איז דאך אינוואלווד געווען אין דעם חאזעריי און דעם דרעק. איך האב נישט געוואוסט אפילו. הילל ווינט איז דארט אויך א שוואגער. עניוועי. זאגט ער מיר אז איך וויל דיר זאגן איין זאך. אז מיין רב פון שטוב האט מיר וואכן און וואכן גערעדט פון דיר. האב איך אנגעהויבן צו פרעגן ווער איז נחום ראזענבערג, ער איז א רב? ער איז א רעבע? האט יענער געזאגט ער שטייט העכער פון אלע רבנים און פון אלע רעבעס, ער שטייט מיטן אמת און מיטן אייבערשטן און מיט די קינדער אז מ'זאל זיי פראטעקטן, ער האט גארנישט מיט קיין רעבעס מיט קיין רבנים, ער איז גארנישט. האב איך אים געפרעגט ער האט געלט? האט ער יא? דאס ווייסט מען אונז נישט, אונז ווייסט מען ער ארבעט נישט האט ער אין זיין לעבן נישט געארבעט, פון ווי ער לעבט ווייסט מען נישט, איז. למעשה איז האבן זיי געזאגט אז די רב האט מפלה געווען אזא ארבעט, כאטש איז טאקע זיינע מענטשן, אבער יו נאו, נאובאדי לייקס טו העוו א האוז פול אוו גארביטש, סאו יא, עניוועי, איז אין לאנדאן האבן זיך באזעצט אלע חזירים ליידער, אלע חזירים, ווי א חזיר, ווי א מניוול איז לאנדאן, לאנדאן, לאנדאן, לאנדאן, בפרט נאך די ארץ ישראל'דיגע, סאו זיי האבן געוואלט איך זאל רעדן דערפון אויפן טעלעוויזשן, איך האב נישט געוואלט ווייל איך האב געהאלטן אז איך בין נישט אינטערעסירט צו פיטערן די. פרייע מיט זאכן וואס כ'וויל נישט. עניוועי, עס קומט יעצט א יונגערמאן וואס ער הייסט מרדכי אוסטערליץ, איך קען די משפחה אוסטערליץ פון סקווער, ער איז א בעלזער, א פינסטערע בהמה, און ער מיינט אז מען דארף דעם איד העלפן, ער גייט ארום און ער גייט אים שאפן געלט פארן רענט, ער גייט אים העלפן דינגען א דירה, זיך באהאלטן אין לונדון. אזוי ווי דער שייגעץ, דער גערער שייגעץ, דער גערער שייגעצל, האט געהייסן מען זאל גארנישט טון פאר דעם קנעפל מאכער. קען זיין דער גערער רבי האט געפעצלט מיט דעם אויך אלס יונגערמאן. קען שוין גארנישט, היינט וואס דו וועסט מיר פארציילן וועל איך עס נעמען פאר גוט געלט אויף אשדוד זיכער, דעם גערער רעב'ן זון וואס איז שיער געווארן דער גערער רעבע, ווארלד לידער פון די גאנצע וועלט האט געפעצלט מיט בחורים און זיי האבן געפרעגט וואס טוסטו מיט אונז האט ער זיי געזאגט עטס וועטס קיינמאל נישט פארשטיין אבער ס'איז גוט שעים אן דיס האול חסידות איז וויל איך מודיע זיין אפאר זאכן נאמבער וואן ענגלאנד לאנדאן דער מענטש וואס ער הייסט שמעון חזקל יאקאבאוויטש איז א וועלטס חזיר מען זוכט אים אין ארץ ישראל האט מטמא געווען זיין משפחה און מען וועט אים טרעפן ווייל מען האט אים געטראפן אין אמעריקע אויך אונז זוכט מען די אלע חזירים ביז מען טרעפט זיי יא יא מדינת ישראל וואס עטס זאגטס ימח שמם וזכרם גאד בלעס אמעריקע גאד בלעס אז ס'איז דא א מדינת ישראל ווען נישט וואלט מען אונז אויסגעזען אזוי ווי אלע חסידישע הויפן פול מיט זנות און מיט זרע. עניוועי, זיי העלפן מיר צו איבעראל, איי זיי מיינען נישט דאס, זיי מיינען ווייל שנאת ישראל צו וואטעווער, איך ווייס ס'שטייט אז צדקה איז אפילו מען געבט מיט נגיעות איז אויכעט א מצוה, פארוואס? זייער פשוט, ווייל מעיסיס דאזענט קעיר אז דו דארפסט קויפן א חתונה קלייד, צו דאס איז גע'גנב'עט געלט צו געבארגט געלט, צו דאס איז טעקס מאני, צו דאס איז געלט וואס איינער האט דיר געגעבן שלא לשמה, דעי דאנט קעיר, עס לאנג עס איט דאס וואט איט העז טו דו. און קויפן דאס האט א בייאינג פאוער, דאס זעלבע דא אויכעט, די פרייע, וואו טוען זיי גוט, הע הע, ווי אר סאו פראוד אוו דעם, זענען אונזערע ברידער, וועדער יו לייק איט אר נאט, פון סאטמאר האט מען געהאט ווייניגער, און פון אגודה האט מען געהאט נאך ווייניגער, און פון די אלע רבנים נאך ווייניגער, עניוועי, לאמיר יעצט צוריק גיין דא, סאו טאמער באזעצט זי זיך אין לאנדאן, זאל יעדעס משפחה וויסן אין לאנדאן, די קינדער מיט אלעם, אה. עס איז דא א חזר אין שטאט ענד יו שוד בי ווערי ווערי קערפול. און ער האט יעצט צוריק א בארד. און אויב איינער קען זאל ער אים איבערגעבן דארטן פאר די פאליס. פארשטייסט? און מען זאל נישט לאזן מער אז ענגלאנד, לאנדאן, זאל ווערן די, ווי מען זאגט, די באדן פאר די ארץ ישראל'דיגע חזירים ווייל דארט קענען זיי אריין קומען אן א וויזע. פליז טריי טו טעיק קעיר אוו דיס. און די אלע אלטע וואס זענען דארטן דא דארף מען אויכעט ארויסווארפן. עניוועי. סאו דאס איז וואס דא גייט יעצט פאר. יעצט, איך וויל דיר עפעס זאגן, דו אפגעפליקטע בהמה וואס דו ביסט, עס איז זוי ענטפער איך דיר נישט, ווייל איך ווייס דאך נישט אפילו ווער דו ביסט, נאר איין זאך וויל איך דיר מסביר זיין, אין יעדן הכשר וואס א מענטש האט, אין עניטינג איט שוד בי, צו פליישיגס צו מילכיגס, יעדנס הויז איז אנדערש אפגעהיטן, די זעלבע זאלסטו וויסן איז מיט מקוואות אויך, ס'איז דא מקוואות וואס איך קען אויף דעם זאגן עדות אז זענען געווען פסול דאורייתא, און ס'איז דא מקוואות וואס זענען זייער גוט, יעצט, דו זאגסט. אז מקווה יו עס עי האט געבויעט בויען בויען בויען, כ'האב שוין לאנג געזאגט זייערע מקווה'ס, איך ווייס רוב דערפון זענען פסול, איך ווייס פארוואס אויכעט, ווייל זיי האבן נישט קיין געהעריגן משגיח ארומצופארן, דאס איז א פאליטישע זאך וואס א איד אן עושר האט געוואלט מאכן ביזנעס האט זיך אריינגעלאזט, און די הארבסטע זאך וואס איז דא איז מקווה'ס, דאס אלעס וואס עס איז, ער קען נישט קאנטראלן די אלע מקווה'ס, דו רעדסט צו א מענטש וואס איך בוי יעדן טאג פון יאר כמעט מקווה'ס אחוץ שבת און יום טוב, איך בין יעצט אויך דא שוין חדשים אויף עטליכענע מקווה'ס, און. ס'איז נישט מעגליך מען זאל בויען עבהאט יעדע צוויי דריי וואכן נאך א מקווה נאך א מקווה, ווער האט משגיח געווען? ווער האט עס געגאסן? ווער האט עס אויסגעטעסט אויף דעם אז ס'איז נישט זוחל? דאס איז דא אזויפיל זאכן צו פארשטיין א מקווה, דו האסט נישט קיין השגה. נאר וואס, א איד אן עושר האט געקלערט מען מאכט נאך אפאר טאלער מען פארקויפט מקווה'ס פאר כלל ישראל, ער האט נישט קיין שום רעכט צו מאכן מקווה'ס, ער דארף האבן עטליסט פיר צו פינעף רבנים וואס זיי פארן מיט צו יעדע מקווה, ווייל ווען דער קען נישט גיין מוז יענער גיין.

יא אין מקווה ישראל, איך ווייס וועגן מקווה יו עס עי, איך ווייס וועגן זיי, איך האב שוין געכאפט אסאך סאך אסאך זייערע גרייזן, און איך האב שוין אסאך מוחה געווען, זיצן פרויען און מען נעמט צאם געלט פון אלע זייטן פון ווי מען קען נאר, מען נעמט צאם געלט, מען טוט מקווה יו עס עי מיט אלעם, ווער איז זייערע רבנים? איך וויל זיי קענען, קושיצקי איז זייער רב? ווער איז עס? דער ביאנער איד אן עושר וואס ער וויל מאכן נאך געלט?

דאס האט מיר נאך מיין טאטע זכרונו לברכה פארציילט אז ס'איז געווען א מעשה מיט די מקווה אז מען האט געטראפן א קוואל צו מען האט געמיינט מען האט א קוואל, בקיצור איז געווען אזוי אז די פרומע האבן אנגעהויבן צו נוצן די מקווה און דעמאלטס איז דער קרן לדוד געווען דער סאטמאר רב אדער עס איז נאך געווען פאר אים אין ס'איז געווען דארטן מענטשן וואס האבן געזאגט ניין דער רב האט געזאגט אז דאס איז כשר דאס האט א השגחה אפאר פרומע האבן געטראפן א קוואל נע ס'איז נישט פאר אונז. רוב עולם האט עס נישט גענוצט. סאטמאר רב אין די תשובות ברענגט אויך אין דברי יואל אז ס'איז געווען צוויי מקוואות. עה, ס'איז נישט וויכטיג. נאכן נוצן צען אדער פופצן יאר האט מען געטראפן אז די קוואל וואס עס האט געהייסן דאס איז די כשר'סטע איז געווען פסול לכל הדעות ווייל ס'איז געווען די אייזן האט אפגעהאלטן די מקווה אז ס'זאל נישט ליעקן. ס'איז אראפגעשריבן אין די תשובות ספרים קענסטו עס טרעפן. ס'הייסט אז מ'האט געבויעט מ'האט געטון מ'האט געמאכט. ס'איז נישט קיין גרינג געשעפט דאס. עס איז ווערי ווערי סיריעס ביזנעס.

איך פלעג אים זאגן אסאך אינטערעסאנטע זאכן וואס ער האט מקבל געווען פון מיר. עניוועי, יעצט איז געקומען איינער, וואס פירט די מקווה יו עס עי, איך מיין ס'קושיצקי צו וויאזוי, און ער האט זיך גענומען און ער בויעט מקווה'ס אין האלסעיל, און בויעט דא, און בויעט דארטן, ס'נישט דא קיין רב, ס'נישט דא קיין השגחה, מ'האט אויסגעלערנט אפאר אינגעלייט. הרב קלמן קליין האט אויסגעלערנט אפאר אינגעלייט צו גיסן א מקווה, און אזוי פירט מען זיך, דאס איז דאס ליצנות. מילא אוני גדול פון ר' מאטעלע, וואס האט דאך שוין געהייסן אן ערנסטער מענטש, ער האט נישט געזוכט צו קארגן געלט, ער איז געקומען וואוינען אויף מאנסי, איז ער געגאנגען און ער האט צוגענומען פון די רייז ראזמאנס, ס'איז געווען צוויי ראזמאן ברידער, זיי זענען געווען די בעלבתים אויף די מקווה, האט ער אים געשיקט א מעסעדזש אז אזוי ווי מען דארף האבן די מקווה, זיי האבן נישט געוואלט געבן, זיי האבן נישט געוואלט ס'זאל ווערן א פאבליק מקווה ווייל ס'קאסט אסאך געלט, צוויי ראזמאן ברידערס האבן עס אויסגעהאלטן. האט ער געוואלט זאלן קומען דא וואוינען, גיי בוי א מקווה אויך, דאס האט ער דאך נישט געוואלט, ווייל ער איז דאך געווארן געווען אן אינוועסטער ווי עס ברענגט אריין געלט ווי נישט האט ער עס אים געגעבן, ער איז געגאנגען און האט ער זיי געשיקט א מעסעדזש אמאל נאכמיטאג אז טאמער וויל ער נישט אז מען זאל אראפברעכן די טיר זאל ער עס גיין עפענען, ביי די וועי איז דאס א גנב, ווייל ער רעדט זיך איין אז פאר א מקווה מעג מען גנב'ען.

ס'איז ביליגער ווי אויסצוגעבן געלט, געלט האט ער געמוזט האלטן פאר די קינדער, נו, ס'איז נישט וויכטיג. זאגט ער מיר אז ס'איז דא, ס'איז דא זייער אסאך מקווה'ס, ס'איז דא מקווה'ס וואס מ'ווערט יעצט געוואויר אז זיי האבן ווידיאו'ס, דא א מקווה וואס א פרוי, א באלאן מיט א באלאנית זאגן אז זיי האבן אליינס געזעהן און געכאפט, און ס'איז אויך געווען אז איי, א רב האט אריינגערעדט אין א פרויען צימער אז זאל זיך שוין אנטוהן ווייל ס'איז שוין דארט צו לאנג, דאס אלעס האט מען געזעהן, ווידיאו'ס, און דאס איז געווען אין ביתר, געגאנגען צו די פאליס, כ'האב זיי געשיקט זאלן גיין צו די פאליס.

געקומען אריין צו ר' מאטעלע און האב אים דערציילט אז יעדער האט געוויסט פון די מעשה דעמאלטס די דיינים, קיצור מיך האט ער אנגעכאפט און ארויסגעפושט מיך און שוין, ס'איז א איזי וועי אוט, באט ס'האט אים נישט געהאלפן, האב איך גענומען א בריוו האב עס ארום געשריבן פאר די גאנצע איינוואוינערס פון מאנסי און כ'האב עס ארום געשריבן פאר אלע דיינים און יעדער האט געוויסט ס'איז אמת.

ב. די מענטשן זיך אן נאך מער פון זיי ברויך נישט קיין הכשר אינגאנצן, און דאס איז אויך א חוצפה שאין כמוה פון אלע רבנים, אז ס'דאכט זיך זיך צו אז אדם ראזענבערג האט א מענישן האטליין לייגט מען אים חרם און קערט איבער די גאנצע שטאט, אבער אז נחום ראזענבערג זאגט אז איר האט א פסול'ע מקוה האט קיינער נישט געקערט, וואס זאל מען יא קערן? פארשטייסט? ארויף האט מען דעמאלטס געזאגט, דו ביסט נישט קיין רב ביסט נישט קיין רעבע קיינער פרעגט דיך נישט, אונז האמיר נישט קיין דרך ארץ פאר דיר און מיר האמיר דיך אין בוידעם. האב איך געזאגט דו האסט אבער איין טעות, ס'איז דא אזא מושג וואס הייסט א אידישע טאכטער, זיי האבן זייער שטארק דורכגעהערצט פון מיר, און זיי וועלן דאס נישט צולאזן און פארטיג, און למעשה דאס האט אראפגענומען ר' מאטעלע'ן פון זיין הויכן טראון, ער וואלט געדארפט אראפגיין אלס דער זקן האדמורי"ם און ער איז אראפגעגאנגען ווי א איד וואס האט געגעבן כ'ווייס נישט וויפיל יאר, צוואנציג צו דרייסיג יאר, א פסול'ע מקווה, די ערשטע זאך וואס יעדעס חסידות דארף האבן און יעדע רבנות, אז א רב וואס ער זאל אבאכט געבן אויף די מקווה. סא יעדן טאג איז דא ארבעט, איך בין דא יעצט, איך בין נישט דא אפישלי אפילו, יעדן טאג איז דא נאך א שאלה. איך גיי ענטפערן אפאר וויכטיגע טעלעפאנס ווייל איך וויל דער עולם זאל זעהן אז איך הער זיי אויס און איך טוה זיי נישט איגנארירן. יעצט הערטס אויס נאך א טעלעפאן.
יא ר' נחום, א גוט יאהר. איר זאגט אין אייער מעסעדזש אז אויב ס'איז א מעסעדזש סתם צו ענטעגענייזן דעם מחבר צו זיך אליין. נאופ, די מעסעדזש איז נישט צו ענטעגענייזן.

און געשמאק כח. קודם כל וויל איך דיר זאגן איך האב א גרויס הנאה דו נעמסט דיך אן פאר רבי נחמן, און ער ברויך עס שטארק האבן, פארשטייסט, ער איז א איד א צדיק פונעם פריעריגן דור, פון פריעריגע דורות, יעצט ווילאנג מען האט נישט מזלף געווען דברי אלקים חיים און די תורה איז געבליבן תורה און משה רבינו געבליבן משה רבינו און דער אייבערשטער איז געבליבן דער אייבערשטער האב איך נישט געזאגט גארנישט. אבער אז מען הייבט אן צו מאכן ליצו ליצנות מוז מען מאכן א סטאפ צו דעם. לאמיר עס צו צולייגן, ווער איז היינט פון די חשוב'סטע ברסלב'ע חסידים וואס עקזיסטירן היינט אין די וועלט? ווער? לעזער בערלאנד. נישט היינט, ווייל היינט איז ער א נאכגעפרעגטער הונט, נאר איך רעד צען יאר צוריק און צוואנציג יאר צוריק, און יעדער האט דעמאלטס גערעדט אז ער איז א נואף. איז זאל איך דיך פרעגן, סאו אונז זאג מיר אז וואס? אז רבי נחמן וועט אונז ארויסשלעפן פון גיהנום? אויף דעם חשבון טוט לעיזער אלע זיינע עבירות? און איך וויל פארשטיין בכלל, ווער איז ער ער זאל ארויסשלעפן יענעם פון גיהנום? רבי נחמן אליינס האט שוין געוויסט אז ער גייט צו צום גן עדן? איך ווייס נישט, אונז האמיר געהאט א תנא וואס האט געהייסן רבי לעיזער הגדול, ער האט געהייסן הגדול ווייל ער איז געווען פון די גרעסטע, זאגט ער פארן טויט, ולא עוד אלא שיש לי שני דרכים, און איך ווייס נישט אויף וועלכן וועג מ'וועט מיך פירן, רבי לעיזער הגדול האט מורא געהאט, ס'איז דא א וועג פון גיהנום און א וועג פון גן עדן, און קען זיין מ'גייט אים אריינפירן אין גיהנום אריין. וועל איך זאגן אז רבי נחמן האט נישט קיין מורא געהאט און איך קען זאגן ער וועט די גאנצע וועלט ארויסנעמען, יעצט וויל איך דיר מסביר זיין. ווען דאס ברענגט צו צו עבודת השם, און זאג איך האט ער געזאגט פיין, מיט אנדערע ווערטער ס'איז דא מענטשן וואס ווייסן חטא פגם הברית און דאס איז די ארגסטע עבירה און ארגער פון דעם איז נישט דא, קומט רבי נחמן און ער זאגט איך וועל דיר צוהעלפן, איז במילא אלרייט, וועמיר אים מוחל זיין פארוואס ער האט געזאגט, אבער אלעזר בערלאנד גייט דאך ארום זינדיגן און יעדער דארט זינדיגט, מ'זינדיגט מיט גילוי עריות, א פרוי האט געזאגט. פֿאַר מײַן פֿרױ, פֿאַר צװײ יאָר, דאַכט זיך מיר, צי פֿאַר דרײַ יאָר. מע האָט זי געפֿרעגט, װאָס טוסטו דאָ? זי האָט נאָך רחובֿ חומה שלישית. זאָגט זי, הער אױס, װען איך בלוטיק, װיל מיך מײַן מאַן נישט אָנרירן. קום איך צו לײזערן, ער זאָל מיך אָנרירן. און דאָס אַלעס האָט רב נחמן געמײנט הײסט, הער אױף מיט די באַלאָני, און זאָרג דיך נישט, װאָס איך רעד אױף רב נחמן, װײַל מע מוז דאָס אָפּשטעלן, דאָס איז כּפֿירה אינעם גאַנצן רמבם, און אינעם גאַנצן שׂכר-ועונש, און אינעם גאַנצן באַשעפֿער, און מע מוז דאָס אָפּשטעלן רײד-אַװעי, װאָס דאָרט טוט זיך אָפּ יעדע נאַכט. א שאנדע! איך רעד שוין נישט פון די גניבות און די געלטער, ער זאגט צו ישועות און זיי געשעהן נישט, דאס האבן אלע רעבעס צוגעזאגט, אה אויף דעם האבן מיר געהאט גענוג רעבעס וואס האבן אונז געטוהן די עבירה, איך רעד שוין נישט פון דעם, דאס וואלט איך אים שוין מוחל געווען, אויב נישט דארף מען אהער נעמען נאך אסאך רעבעס, אבער אז דו ביסט ברוגז זאג איך דיר קיינמאל זאלסטו אויף מיר נישט ברוגז זיין, אלל יו גאטע דו איז הענג אפ די פאון און זאג גאו טו העל, דעטס אלל, פארשטייסט? איין זאך זאלסטו געדענקען, צו נישט לאזן קיינער זאל דיך אנרירן, איך האב יעצט געטראפן מערער בחורים. ס'האט מיר איינער געקומען דורך מיר לערנען, און מענטשן האבן אנגעהויבן צו פאטשקען, אפאר חדשים פארדעם האט מען אים אינטראדוסט צו מיין האטליין נאך אין אמעריקע, האט ער געזאגט הרב נחום ווען נישט דו וואס דו האסט מיך מציל געווען וואלט איך שוין געווען א סארעז לענערווע, און דאס געזאגט הויעך צווישן אכט בחורים האט זיך נישט געשעמט, סאו לערן דיך אויס, דזשאסט טעיק מיי מעסעדזש, די גמרא זאגט אז אחר, ר' מאיר, רימון מצא תוכו אכל קליפתו זרק. טו די זעלבע, נישט אלעס וואס איך זאג מוזטו רעאגירן דערויף, ס'איז נישט געפערליך, זאל זיך ר' נחמן זארגן וואס ער האט געזאגט א סטעיטמענט, צו ער איז נישט געווען דער גורם אז לייזער בערלאנד וכת דיליה זאלן ווערן אזאלעכע חזירים. יעצט כ'ווייס אז אזאלעכע מיעסע ווערטער פאסט אויך נישט צו רעדן, אז וואטש וואס דו רעדסט, ווייל די גמרא זאגט אז מען קומט אראפ מיט זיבעציג יאר גוטס און איין ניבול פה קען אלעס פארהארגען, סאו וואטש וואט יו דואינג. יעצט איינער רעדט דא אסאך שטותים, ער האט אריין געקאלט אויפן ענסערינג פון די האטליין, און איך וויל ווייזן אז איך הער אויס וואס מען זאגט, און אז מען דארף ענטפער איך.
דיס איז אן אפיל, אונז מאכט מען אן אפיל פאר מקווה יו עס עי, מען האט שוין געבויט אפאר הונדערט מקווה'ס און מען האלט אינמיטן מאכן נאך עיטי פאר מקווה'ס, פליז גייטס העלפט צו דארטן און געטס אביסל צושטייער פאר מקווה יו עס עי. אין דעם זכות וועט אייך דער אייבערשטער העלפן און ער וועט באצאלן אלעס גוטס, געטס פאר מקווה יו עס עי. נאכדעם דו זאגסט רבנים קאלן דיך יא יא דו חלומ'סט יא קיין איינער קאלט דיך נישט קיין איין רב קאלט דיך נישט דו משוגענער דו קיין רב קאלט דיך נישט קאלן קאלט דיך נאר יעדער צווייטער משוגענער דער דיין חבר דארטן דער רבי סי רופט דיך אלץ דארטן אבער קיין רב קאלט דיך נישט. דו קענסט פאנטאזירן און דו פאנטאזירסט אז דו בויסט מקווה'ס, דו בויסט גארנישט, דיין אויער פליקט דער משוגענעס. יעצט איך זעה דאך אז דו קאלסט מיך אויכעט, סאו דאס מיינט דו ביסט אויכעט פון די פאנטאזירער פון די משוגעים, נו דו רופסט דאך מיך אויכעט, סאו וואס ווילסטו פון מיר? יעצט איך וויל דיר זאגן, נארמאל שטעל איך דיך נישט ארויף, דו האלסט זיך אין איין אריינרופן יעדע וואך, האסט נישט וואס צו טון, די נערוון שפילן דיר, רופסט אריין מיט די משוגענע סטעיטמענטס און מיט די סענטענסעס, ס'איז א דזשאוק וואס דא גייט פאר. עניוועי, איך וויל דיר נאר זאגן זאלסט פארשטיין קלאר איין זאך. אבער זאלסט עס קלאר פארשטיין, פארוואס לייג איך דיך יא ארויף? פארוואס? ווייל איך שריי די גאנצע צייט אז סאקמער קאקמער קען פארקויפן ליגנט, ליגנט קענען זיי פארקויפן, זיי קענען פארקויפן די גרעסטע לגיונות וואס איז דא און ס'גארנישט. יעצט דו געסט א זאג אז וואס טוסטו אין ארץ ישראל? ס'רעגנט דאך יעצט, מ'דארף, וואס טוסטו אין אמעריקע? ס'רעגנט דאך יעצט, דו דארפסט דאך אנפילן די מקוואות, יא? געסט א זאג מיט אזא פשטות אזוי ווי איך בין זיכער ווער יעצט אין אמעריקע, רייט? איי אפשר בין איך יעצט אין ארץ ישראל, איך בין שוין דא וואכן און איך בין שוין גרייט אהיימצופארן מיר איז ביז מערטשעם א טאג צוויי אבער איך בין דאך דא, נאר איך וויל ווייזן פארן עולם וואס סאקמער איז געווען אלע יארן און וואס סאקמער איז יעצט, סאקמער איז געווען און סאקמער איז יעצט איין זאך, מען קען פארקויפן דעם עולם ליגנט מיט א גראדן פנים און זאלסט אפילו נישט לאכן, און דאס איז די גאנצע זאך וואס מען האט געטון, מען האט דעם רעבן אויכעט גוט גוט גוט פארפירט. שטייט סיגנעל מען וואלט דאך ארויף געלייגט נעק. און נאך א זאך כ'האב שוין געזאגט מיין מיינונג דאס איז א ביזנעס וואס פרייוועט מענטשן האבן זיך געמאכט א ביזנעס און זיי האבן גארנישט מיט די מקווה'ס און מיט די תורה ווען ס'איז אמת די אלע זאכן ווי זיי שרייבן ארויף אז זיי האבן געבויעט א מקווה וואלט געדארפט זיין כאטש צוואנציג רבנים וואס זאלן ארום גיין בודק זיין די אלע מקווה'ס זיי האבן דאס נישט איך ווייס אז נישט און איך ווייס אז זיי זענען גרויסע גנבים גזלנים אויך. און ס'איז אנגעקומען צו א ליובאוויטשער אין פארטלענד מעין, און זיי זענען געקומען און זיי האבן געזאגט אזוי, קודם מוזן זיי איבערנעמען דאס גאנצע פלאץ, עס מוז זיין זייערע רבנים, זיי מוזן אריינברענגען זייער פראפאגאנדע, סאו קען ער פיין, בקיצור זאגן זיי עס דארף קאסטן הונדערט פופציג טויזנט דאלער, ער דארף געבן צושטייער אזויפיל און אזוינפיל, איך געדענק נישט דעם נאמבער, ס'איז דעם צוויי דריטל צו וויפיל, זאגט ער זענטס בהמות, די גאנצע מקווה קאסט מיך פופציג טויזנט דאלער, איך בין דאך א ליובאוויטשער איך ברויך נישט די אלע בורות, איך האב איין בור אינמיטן, ניין דעמאלטס קען מען דיר נישט העלפן, ס'איז איין פראפאגאנדע מאשין. איינער באסטריצקיט צו וויאזוי ער הייסט, דאס איז אלעס וואס עס איז, צו ס'איז כשר, איך זאג אז ס'איז נישט כשר, איך האב זיי שוין געזאגט צענליגע מאל, איך וויל זעהן וויאזוי עטס מאכטס א מקווה פון עי טו זי, דעמאלטס איז נישט דא ווער ס'זאל דיר ווייזן, די עיקר איז מ'האט געכאפט גוטע פיקטשערס און פארטיג, סא דו זאגסט מקווה יו עס עי, מענטשן געבן געלט זיי מיינען אז דאס איז א ישועה, דאס איז. ס'איז אן ארגענעזעישן וואס האט נישט קיין רב, ס'האט איינעם א באסטריצקי, הי איז אין ביזנעס, און די אנדערע זענען אויך אין ביזנעס, אנדערע צוויי פאר רוסלאנד זענען אויך אין ביזנעס, איינס פאר רוסלאנד איינס פאר יוראפ, די אלע מוזן האבן א געהעריגע השגחה תמידית, טאמער נישט איז עס גארנישט ווערט. יעצט איינער פרעגט וויאזוי הייסט דער נייער רב, ער הייסט אהרן ר' מ' סוף יוד רמתי, אהרן רמתי, מ'האט אים שוין געשטעלט אויף מעצר בית, ער איז אויף צרות, ער האט, זיי זאגן אליינס די פרויען, איך וויל איך וויל אייך אויסלערנען א סוד. איר זאלט וויסן, איר האט אמאל געזען ס'איז דא א מעגנעט וואס הייסט פאזיטיוו און נעגעטיוו אדער נארט פאול און סאוט פאול? ווען דו לייגסט עס גענוג נאנט איינס צום אנדערן און זיי הייבן אן צו ציען איינס צום אנדערן איז אזוי, אויב דער נארט וועט קלאפן צום סאוט דעמאלטס וועלן זיך צוזאמציען און טאמער דער נארט וועט קלאפן צו נארט און סאוט צו סאוט וועלן זיי זיך ריפעלן. סאו לאמיר פארשטיין פונקטליך וואס דא איז געשען. דער אייבערשטער האט אריינגעלייגט א כח אינעם נארט פאול און אינעם סאוט פאול, דאס זעלבע האט ער אריינגעלייגט א כח אין א זכר און אין א נקבה, און זוי לאנג דער מענטש עטעמט, ס'גייט נאך דורך לופט דורך זיין לונגס, וועט ער נאכלויפן נאך א נקבה, ער האט שוין נישט קיין כח, ס'שטעלט זיך אים שוין נישט דער פיפיק, ער איז שוין טויט, אבער די תאווה דרייט זיך נאך, רבונו של עולם, איטס נעיטשער, ס'איז א נאטור, אזוי האט דער אייבערשטער באשאפן, אזוי ווערט באשאפן אז וואסער רינט פון אויבן אראפ, און פייער גייט פון אונטן ארויף, איטס נעיטשער, דער איז נאטינג יו קען דו אבאוט דיס, יעדער מענטש וואס האט געהאט צוטון מיט מיידלעך, בפרט נאך אין סעמינערי גערלס, די אלע זענען נכשל געווארן, יעצט די מיידלעך זאגן, ער האט געפירט א סעמינאר פון ירושלימ'ער מיידלעך, ער הייסט אהרן ראמוסי, און ער האט עס געפירט ווי א כת, א כת מיינט יור אול מיין און איך קען מיט דיר טון וואס איך וויל, און מען האט אים אריינגעלייגט אין צפת, אין מעצר בית ביי זיך אינדערהיים. יעצט קומען ארויס יעדן טאג, שוין דורך אפאר וואכן, צוויי וואכן, ס'קומען שוין ארויס אז סאיז געווען צרות, נישט סתם צרות, געשטופט, וואס האט ער געמיינט? ער איז געזעסן רואיג איז ער געזעסן, און אזוי האבן זיי נעבעך פארכאפט אונזערע קינדערלעך, און אונז האבן מיר זיי געשיקט אויף קאמפיושן אין סקול, פארשטייסט? יעצט דער שופט שרייט קלאר אז ער האט אזויפיל ראיות אז אלעס וואס מען זאגט אויף עם איז אמת, יעצט זיין לויער שרייט סאיז נישט אמת, דער שופט זאגט סאיז איך זעה וואס דא גייט פאר.

ס'זענען סאושעל ווארקערס מיט סייקאלעדזשיסטס, איך וויל אייך זאגן, איך האלט אין איין רעדן פון דעם, איך בין אזוי ברוגז וואס דא גייט פאר, איר האט נישט קיין השגה, עס איז דא א ווייבל פון בארא פארק, זי ארבעט פאר אן ארגענעזעישן, איך וויל נאך נישט זאגן איר נאמען ווייל, דו פארשטייסט, ווייל די פארדרעקטע פרוי וואס מען האט אפגעפירט פון וועג וויל נאך נישט קומען פאראויס, און זי געבט הדרכות, אדווייס, אז די פרויען זאלן נישט געבן פאר די מענער וואס זיי דארפן, און זיי אונטערטאנצן, איך האב איר אנגעקאלט, איך האב איר געזאגט, מען טאנצט היינט נישט אונטער, לייגט אריין די הענט טיפער אין די טאש און מען נעמט ארויס א הונדערטער, א שיינעם געביגלטן, און קענסט ערוועלן וואס דו ווילסט, קענסט ערוועלן סייז, שעיפ, עידזש, אלעס. און נאכדעם האב איך גערעדט מיט איר וועגן די פרוי וואס זי האט איר געזאגט אז זי זאל נישט געבן איר מאן גארנישט, האב איך איר געפרעגט דו קענסט די פרוי'ס היסטערי? זאגט זי ניין, זאג איך וועל דען האו קען יו גיוו הער עדווייס? יעצט איז דא איינע פון די קינדער אירע ווילן איר סוען יעצט, ווייל יענע איז אויך א סייקאלעדזשיסט און זי ווייסט זי האט עס נישט געטארט טון, און דאס איז וואס מען דארף טון, מען דארף זי סוען און צונעמען די לייסענס. אדער טראגן אין דזשעיל. ס'איז דא דארטן א גאנצע טיעם מיט מכשפות אין מאנראו, שלומיאקי, געלבמאן'ס א טאכטער מיט דעם'ס א טאכטער מיט יענעם'ס א טאכטער, ס'איז דא א פרוי מיסיס פישער, ס'איז אנבעליוועבל ס'א צודרייט איז זי, זי שטעלט צאם דרײַ שידוכים מיט אמאל, דער עיקר איז מ'האט חתונה געמאכט, א מיידל האט מיך אנגעקאלט זי האט געזאגט מיסטער ראזענבערג מיין טאטע פארפירט מיך מיט די דרײַ שידוכים, דעם וואס מ'האט מיר געגעבן ער איז פון ענגלאנד ער איז א טאטעל טאטאלער קראנקער משוגענער. און ער האט געזאגט האסט א ברירה זאג דיין טאטען גאו טו העל דעטס אלל זי האט נישט געוואלט דרך ארץ סאיז נישט קיין דרך ארץ עניוועי ער האט אנגעשוואנגערט מיט איר א קינד ער איז קיינמאל נישט צוריק געקומען פון לאנדאן אפילו זעהן דאס קינד ער ווייסט נאך נישט צו סאיז א יונגעל צו א מיידעל און דאס קינד איז שוין די צווייטע יאר צו די דריטע יאר אין קינדערגארטען און זי ליידט דאס גיהנום קיין שידוך קען זי נישט טוהן צוויי יאר נאכדעם וואס זי האט א קינד קען מען נישט טוהן קיין שידוך וועגן א מינקת חבירו און יעצט ווער זוכט איר נעבעך ווער וויל זיך נעמען א צרה אויפן קאפ מיט א פרעמדען קינד נאכדערצו א מיין קינד, דער קינד איז זיבעציג פראצענט געדעמעדזשט ביקאויז ער האט די דזשינס פונעם טאטן, און דאס איז וואס מען טוט מיט קינדער. איך וויל אייך זאגן, קינדערלעך, לערנטס ענק אויס, פונקט ווי ס'איז אן עבירה און אן עוולה צו נעמען ארויפזעצן א מיידעלע אויף זיין שויס, אויף דיין טאטנ'ס אלטן פארקאקטן שויס, די זעלבע איז אריינצופירן א קינד אין א שידוך איז די זעלבע פארברעך, און א קינד זאל זאגן פארן טאטן גאו טו העל, דעטס אלל. זי האט גראד געזען ס'וועט נישט ארבעטן, זי האט געזען צווישן די אנדערע צוויי געווען גאנץ נארמאלע, דא איז דא איינער וואס זיי האבן זייער געוואלט דעם שידוך ווייל יענער איז געווען א טאטעל וועקא, א באקאנטער אין מאנטשעסטער א סיקא. וואס טוט מען? יעדער איז גליקליך מען האט חתונה געמאכט. און ס'איז געווען דא אינוואלווד די שלום בית מענטשן, זיי האבן אפגעקאלט אז זי זאל אריבער קומען זיי ווילן רעדן מיט איר און זיי האבן איר פארדרייט א קאפ און זיי האבן איר פארשמועסט. דאס ווייבל טענה'ט זיי האבן איר געגעבן צו טרינקען אויכעט, זיי האבן איר געגעבן דראגס, זי ווייסט נאר נישט וואס, ביקאז שי קעים אוט אוו דעט שי איז אלל היי ענד וויילד. אים האט ער פארדרייט א קאפ, יא דאס איז דיין שידוך? עטס האלטס אז דאס מעג מען טוהן? כ'האב אנגעטראגן איינמאל איינעם א שידוך, זאגט יענער ליסן איך קען די משפחה, ס'איז א סיק פעמילי, איי דאנט וואנט טו געט אינוואלווד, יא אבער די רבי האט מיך געשטעלט א שדכן, די רבי האט מיך געזאגט, און די רבי די רבי די רבי די רבי די רבי, די רבי אליין האט נישט געוויסט וואס ער זאגט, ער האט געזאגט, ער האט געוויסט וואס ער האט געזאגט, וויפיל האבן זיך געגעט אין זיינע צייטן? יעדער, עפעס איז געווען אזוי פויגלדיג? מ'האט זיך ווייניגער געגעט ווי היינט, ווייל דעמאלטס איז געווען א דור וואס יעדער איז געקומען פון לאגער, מ'האט נישט געהאט צו וועם צו גיין, און אז מ'האט נישט צו וועם צו גיין גייט מען נישט. דאס ווייבעלע פלאגט זיך נעבעך און זי דארף טראגן יעדן טאג דאס קינד אין סקול און מען געבט נישט צו גארנישט, איינער קאלט מיך אפ איך זאל זען עפעס צו טון ווייל וואס הייסט אז אז מען געבט שוין נישט די מאנראו זאליקאס חברה געבן נישט קיין טרענספארטעישאן, זאג איך גיי אין דר'ערד וואס ווילסטו פון מיר? ס'איז דיינע קינדער גאו פייט פאר דעם, כ'האב געפרעגט זאג מיר ווען מ'האט מיך געשטעלט אין חרם מ'האט געמאכט פון מיר כלפיים אין די גאנצע וועלט האסטו ארויסגעשטעלט א בריוו אויף מיר אז איך בין אקעי? וואט די העל דו יו פיפעל טינק דאס איז? און זיי מעגן יעדן באגראבן, און זיי האבן יעדן בא'עוולה'ן, און זיי מעגן יעדן אריינפליקן, און נאכדעם אז זיי דארפן אנקומען צו איינעם זיי טוהן אזוי ווי יפתח הגלעדי, מ'וועט גיין מיט אים ווי מען וועט אים רופן, איך גיי נישט, איך האב ענק אין דר'ערד, איך האב ענק קיינמאל נישט געוואלט העלפן, ווייל איך קען ענק יארן, איך האב נאר געוואלט אז ווער ס'וויל זאל זיך קענען אליינס העלפן, הי שוּד נאו וואטס עוועילעבל פאר אים.

קאלטס מיך נישט, עניוועי צוריק קומען דא זאלן זיי נעמען וויפיל זיי ווילן, איי דזשאסט פעי די פרייז דעטס אלל, האט זיך געגאנגען דער רבי זאל לעבן טעטעטעטעטעטעטע, טאנץ ווייטער טאנץ, קומען זיי יעצט צו מיר איך זאל זיי העלפן, יעצט לאמיר צוריק קומען דא צו די פרשה, אז סאיז דא אזא מציאות וואס מען מאכט א טריפל שידוך דארף מען דאס אומברענגען, נאר דער געצל לבנה דארטן דארטן וויאזוי רופט זיך דארט זיין ספר דארטן ירח דבש, דער שייגעץ טמא דעם באדערט נישט, סיגניטשער אן פייל, אזוי האט ער מיר געזאגט, די האבן זיך באפרעגט וואס איז אקאנגען, אונטערשרייב אויף איר, איך קען דיך דאך, דאך דו קענסט דאך מיך אויך, סיגניטשער אן פייל איז שייגעץ טמא, אזוי מעג מען זאגן? און דאס איז א דיין ביי אונז? דא איין בהמה א דיין, איז ר' חיים מנשה, ס'איז סתם איינער מן הישוב, און ער איז שוין א קלוגער, ער איז שוין צו די זאך, איז ער א דורכגעפוילטער הונט. סיגניטשער אן פייל. סאו יעצט איר האט א פראבלעם מיט די שידוכים, איך שריי שוין אויף די שידוכים יארן, איך האב א ווייבל וואס האט נעבעך א קינד פון צוויי אהאלב יאר, איך האב מיטגעהאלטן די גאנצע פרשה, כ'האב איר געזאגט זאג דיין טאטן ער זאל גיין אין דר'ערד ווייל ער וויל נאך קינדער שידוכים טון, ס'קען זיך נישט אויסארבעטן, איינער מיט איינעם קען זיך אויך קיינמאל נישט אויסארבעטן, ס'דארף סייעתא דשמיא, ווען ס'איז צוויי מיט צוויי איז זיכער א פעיליער, דריי קיין ספק נישט אז דאס גייט זיך נישט אויסארבעטן. ווי טוט מען אזא זאך פאר אן אייגענע טאכטער? רשעים ארורים וואס איר זענט! איר זענט א באנדע רשעים! עטס מיינטס קינדער זענען דא צו מאכן ביזנעס מיט זיי? און געהערט אז יענער האט דארט עפעס א קראנק מיידל, האט מען געהאט מיט אנגעטראגן שנעל עפעס, מען הערט א קראנקע בחור טראגט מען עפעס א מיידל, אוי אוי אוי אוי אוי, מ'עט געבן, מ'עט געבן די חתונה, נאך די חתונה, א טאג נאכדעם וועט יעדער גיין אין בית הכסא, וועט זיך אויס. און אויספארצען און ער וועט ווידער הונגעריג זיין, און ווי האלטסטו יעצט? האסט גענומען דיין טאכטער און באגראבן? אויף דעם האסטו געדארפט זי אויפהאדעווען צוואנציג יאר? האסט גענומען דיין זון האסט אים באגראבן? רשעים ארורים! א צודרייטע חברה! סאו האט איר יעצט א פראבלעם אז וואס? אז די יעדער וויל זיך לערנען צו זיין א עצה געבער, א שלום בית מאכער, און למעשה וואטעווער. איך האב מיטגעהאלטן מיט עטליכע קעיסעס, די קעיס האב איך זייער נאנט מיטגעהאלטן, איר ווייסט וואס א רשעות מען האט געטון מיט די מיידל? זי האט דאך געזען ער איז קראנק, האט זי געזאגט איך קען נישט אנהאלטן אזוי, נע ביסט שוין עניוועי שוואנגער, נו גיי טראג עס שוין דורך, נאכדעם וועט מען, וואט די העל איז אלל דיס, יעצט וויל איך ענק זאגן א סטעיטמענט, ענד איי דאנט גיוו א הוט וואס עטס עטס טון, איך זאג ענק נאכאמאל, עטס זענט סקרוד אפ בעסטערדס, יעצט גיי איך ענק זאגן א פאזיטיוו סטעיטמענט.

די זעלבע מאכן בעיביס איז נישט קיין האספיטעל, די גייסט נאר מאכן נאך צרות וואס זאל קיינמאל נישט ארויסקריכן פון דעם דרעטליגער ביזנעס, ס'עט זיין קינדער און מ'עט זיך שלאגן און ס'עט זיין אהער און ס'עט זיין אהין און מארגן וועט מען זיך איבערבעטן מ'עט מאכן נאך א בעיבי, דעטס אלל דעדלי ראנג, אז די זעהסט ס'גוט דערס לאוו אהבה בתענוגים דזשאסט גאו פאר איט, מעיק א בעיבי. באט וואנס יו סי איטס נאט גוד, אזוי ווי דאס ווייבל האט נאך געהאלטן אין איין זאגן ס'קען זיך נישט אויסארבעטן, דער בחור איז נישט געזונט, ער האט נישט אינזין גארנישט, ער האט אינזין צו קומען ביינאכט אריין שטופן אין מיר, און ער גייט זיך שוין ווייטער, ער דאזענט איווען נאו אז ער דארף אינדערפרי געבן ברעקפעסט פאר מיר, איך האב איר דעמאלטס געזאגט, סע א כפרה, זאגט זי איך קען נישט ווייל די אנדערע, דו האסט מיט די אנדערע עפעס, זיי האבן היינט מיט דיר עפעס, ווען א מענטש זעהט אז ס'ארבעט זיך נישט אויס פון אנפאנג, סטעי פוט פאר א יער אר טו, גיי צו א רב און בעט א היתר אז דו זאלסט נישט מוזן שוואנגער ווערן. וויאזוי? דאס וועט שוין דער רב דיר זאגן, ווייל דאס האלט איך דיר נישט ביי זאגן אויפן טעלעפאן ווייל ס'איז דא מדריגות, דער איז א לאט אוו מדריגות, באט דאונט שטופ טו מעיק א בעיבי ביקאוז נאו יו גאנא סאפער וויט א בעיבי אלסא, און מיט א בעיבי איז שווער צו סאפערן, קיין שום נארמאלער מענטש גייט נישט נעמען א פרוי וואס האט שוין א קינד, עספעשעלי טאמער ער האט נישט.

וואטש ענד סי, באנטש אוו משוגעים דזשערקס, די תורה לאזט נישט! כ'האב געהאלטן מיט יארן צוריק האב איך געהאנדלט מיט עפעס א קעיס, כ'האב געדארפט האבן עפעס א היתר אויף צוויי יאר, דער זלמן לייב פיליפ די ימח שמו ער האט געהאט וועם צו שטופן, ער האט געהאט זיין שוואגער לייביש האט ער אריין געשטופט אין די מחילה, ער האט נישט געהאט קיין פראבלעם, אבער דער אינגערמאן האט געהאט א פראבלעם, האט ער געזאגט מ'טאר נישט די תורה, די. תורה? וועלכע תורה? ווען האסטו באקומען די תורה? ווען? שייגעץ וואס דו ביסט דו האסט מתיר געווען? איך פארשטיי נישט פונקטליך צו די געלטער פארשטייט נישט, מען זאגט דארטן אז ס'איז נישט דא קיין באשעפער און מען טאר דאס נישט לערנען, מען מוז לערנען אז ס'איז דא א אידישע וועג אז ס'איז יא דא א באשעפער, און דער שייגעץ זאגט ער פארשטייט נישט צו דעם און מיט דעם קען ער זיך נישט מישען. שעים אן יו דו פיליפס דו אפילו פאר א סקרו דרייווער וואלסטו נישט געווען גוט ביסט א סקרובאל ביטש. און דאס זענען אונזערע דיינים. איר פארשטייט דער מצב איז זייער ביטער, און מען דארף זיך אפלאזן פון די אלע מענטשן, און אז איינער וויל דיר געבן העלפ, זאג יענעם אנטשולדיגט, איך גיי פאר פראפעשענעל העלפ, און מען דארף פראפעשענעל העלפ אויך אויף וואטשן. איך האב יעצט צוטון מיט א פרוי וואס האט אפגעפירט אפאר פרויען, און נאכדעם קאלט מיך אפ איין פרוי, איר ווייסט אז די פרוי איז א גרושה? זאג איך, ניין, איך האב נישט געוואוסט, ווי איך קען זי דען? ס'איז א גרושה, זי וויל מיטכאפן אלע גרושות. זאלסט נישט געבן דיין מאן, ווייל ווען נישט וועט ער קומען שרייען יא איך וויל זיין גוט, בהמה וואס דו ביסט, ער דאנקט דעם אייבערשטן אז זי גיט אים נישט. איך האב אליינס געטראפן, אין וויליאמסבורג וואוינען צוויי אינגעלייט מיד עידזש, מידל עידזשד, מענטשן, איינעם האב איך געטראפן ס'דרייט זיך ארום מיט א ביוטי, א שיינע מויד, א ביוטעפול סייז, לאנגע האר ביז צו די מחילה אין טשארלס היין'ס אפיס, היינט שוין נישט מסתמא טשארלס היין'ס איז שוין אויס, פרעג איך אים איך קען דאך דיין ווייב דאס איז נישט דיין ווייב? זאגט ער זיכער נישט, פרעג איך ס'איז דיין טאכטער? זאגט ער אוודאי נישט, פרעג איך ווער איז דאס? זאגט ער זי ארבעט ביי טשארלס היין'ס אין אפיס און אונז זעמער אין לאוו, ווען איך ברויך עס האבן קאל איך איר אפ און פאר אפאר דאלער מאכט זי מיר אן אפוינטמענט. זאג איך, און דיין ווייב ווייסט? זאגט ער מיר, סקרו מיין ווייב? מיין ווייב געבט מיר נישט וואס איך ברויך? איך ברויך פון איר גארנישט? פרעג איך, זי וואונדערט זיך נישט? זאגט ער, זי ווייסט, איך האב איר אפן געזאגט, דאס און דאס איז מיין גוירלפרענד, און קענסט דיך שטעלן אויפן קאפ, דעטס איט. צו גיין סטראשען מיט סעקס היינט? סעקס סטראשעט מען נישט, עס האט מען געסטראשעט מיט פיר הונדערט יאר צוריק ווען ס'איז געווען אר"י הקדוש און גרויסע צדיקים, היינט? היינט קען מען וואוינען מיטן ווייב און זיין גוט מיט איר און מאכן סעקס אוטסייד.

א גוטן שכוח. איז זעט איר דא האב איך די וואס האט מען רופט אריין איך וויל דיך פרעגן דריי שאלות נאמבער וואן מי אנוכי ווער בין איך און נאמבער טו מי אנוכי ווער ביסטו און נאמבער טרי וואס האב איך מיט זיי און וואס האבן זיי מיט מיר איך זאג דיר נאכאמאל ווען מ'האט מיך געפאטשט אין אלע עקן פון די וועלט און איך האב עס רעזיסטעד ברוך השם האסטו נישט ארויסגעגעבן א בריוו ר' נחום אונז ברויכן מיר דיין הילף יפתח הגלעדי נא דעמאלטס האסטו געלאזט ס'איז געווען גוט

אז איך גיי נישט פארעכטן אלע עוולות וואס סאטמאר טוט, ווייל מיך אינטערעסירט עס נישט, דזשאסט דאזענט אינטערעסט מי, דעטס איט, און חוץ פון דעם זענען זיי נישט ווילינג צו טון וואס מען דארף צו טון, אז מען האט מיין אייניקל ארויסגעווארפן האב איך אים גראד געטראגן אין פאבליק סקול, אר יו ווילינג טו טעיק יור טשיילד טו פאבליק סקול? נאו! סאו וואס ווילסטו פון מיר? איי דאנט אנדערסטענד וואט יו וואנט פראם מי, ווי קום איך אריין? איך האב עפעס מיט דיר? איך האב אינאיינעם געפאשעט חזירים מיט דיר? איך האב ענק מסביר געווען די גאנצע צייט, איך בין נישט דא צו העלפן די קאמיוניטי, ביקאוז איטס א העלפלעס קאמיוניטי, זאג מיר איין זאך, איף יו'ר גאנא פוט ע הענד אן ע טשיילד, דעמאלטס קום איך אריין ענד ווי'ר גאנא סקרו יו בעד, אדער דען דעט מען גנב'עט פון יענעם די געלט זאל מען גנב'ען וויפיל מען קען, הער אויס, דאס האט דאך דער רבי אונז אויסגעלערנט, ניין? ווען דער רבי איז געזעסן על כסא מלכותו האט מען דאך אויך געטון די אלע זאכן, סאו וואט דו יו וואנט? סאו ס'האלט אן ווייטער די טראדישען. עניוועי, געשען, יעצט לאמיר גיין ווייטער צום שיעור. עס איז נאר געוען ענפערן אביסל מענטשן. יעצט איז אזוי, איך זאג דיך אייביג מען דארף רעדן מיט קינדער, יו נאו, דעי דאנט נאו וואט דעי אר אינטו, איז דא דא געהאסט א חרדישע קהילה כמעט אזוי ווי יענקל בער, יענקל בער האט דאך אויך געמאכט א מיידעלע שוין און באצאלט געלט, ממילא ווייסט קיינער נישט, אבער דא איז אביסל אנדערש דער מצב, דער מצב איז אז א פערצן יעריג מיידל איז געקומען אין שפיטאל און מען האט זי אנגעהויבן בודק צו זיין אז ס'טויג עפעס נישט אז ס'זינגט איר אין בויך, עניוועי, זי איז דורך געגאנגען א שווערע בדיקה און די דאקטוירים געבן נישט ארויס גארנישט ווייל זי איז א קליין מיידל, זי איז פערצן יאר אלט און לויט ווי איך פארשטיי פון די מעשה דעט שי וואס פרעגנענט ענד דעי מעיד ען אבארשען, אז היינט שפילט מען זיך נישט ארום מיט די אלע זאכן, נאכלויפן דאס מיידל א גאנץ לעבן א האול סטארי, צו מען מעג על פי הלכה צו נישט דאס זאלן די רבנים זאגן, דער דאקטער טוט וואס ער וויל, איך געדענק איך בין געווען אין סקווער, איך פלעג דארטן ארבעטן ביי מיין טאטן אין פרידוואלד, איז אויך געווען אזא פרשה. א מיידעלע פון צוועלף איז צוזאמגעפאלן אינמיטן סקול א פאר מאל, בקיצור מען האט זי אריינגעפירט אין שפיטאל, זאגט צו די דאקטער פאר די עלטערן דו יו נאו דעט שי'ס פרעגנענט, שי'ס א מיינער, שי'ס פרעגנענט, ש בקיצור זאל מען גיין פרעגן דעם רב, דעם רעבן, דעם ראש הקהל, דעם פישפיקלאדאנער רב, צו מען מעג מאכן אבארשן, זאגט די דאקטער, יו עסק עניבאדי יו וואנט, איי דו וואט איי העוו טו, איים א דאקטער ענד איים אין מעדיקעל סייענס, איי דאנט קעיר וואט יור ראביי סעי, און געמאכט אן אבארשן, איז דא ווייס איך נישט. פונקטליך וואס זיי געבן נישט ארויס, זיי טארן נישט ארויסגעבן ווייל מען רעדט דא פון א קליין מיידל פערצן יאר אלט, אבער ווי ס'ווייזט זיך אויס איז דאס געווען נישט מער און נישט ווייניגער ווי א פרעגנענסי, טינעידזש פרעגנענסי, און ווער איז געווען דער גאנצער, ווער האט אנגעזייעט דאס מיידל? שטעל דיר פאר, נאובאדי מאר דען הער אוין בראדער, א טווענטי וואן יער אולד בראדער, און דאס וואס איך זאג ענק, ביז לאנג עטס וועטס נישט רעדן אפען, עווריטינג וויל בי עס סיקרעט, דען יור אלל אין ביג ביג ביג טראבל, עניוועי, יעצט אזוי ווי מען רעדט זיך דא פון א. קליין מיידל, אן אנדערעידזש גירל, טאר מען נישט רעדן דערפון, כ'מיין די פרעס, די צייטונג טאר נישט רעדן דערפון, אבער ער זאגט דא קלאר אזוי, ס'איז דא נישט איינס און נישט אסאך פעלער נאר גאנץ אסאך פעלער אין די אלע חסידישע און די פרומע וואס דער ציבור טרייט עס צו באהאלטן, און ווען ס'האט אנגעהויבן ארויסצושווימען האט עס אנגעהויבן אזוי שווער און ביטער ארויסצושווימען ווייל אונז האבן דאך געמיינט אז ביי אונז געשעט עס נישט, איך האב אלץ געשריגן ס'געשעט, איז וועגן דעם דארף מען זייער שטארק אנהייבן צו לערנען מיט קינדער די האול ניין יארדס וואט סעקס איז אלל אבאוט האו דעינדזשערעס איט איז ענד יו קען אימפרעגנעט עניבאדי דעט יו וואנט יו קען אימפרעגנעט יור און מאדער און מען דארף זיך זייער זייער שטארק אבאכט געבן וואס מען טוט דאס דאס האט יעצט געקלאפט די טאפ נייעס גילוי עריות בת פֿערצן אושפזה בעקבות אחיו בעקבות אחיו הגדול א פֿארטין יער אולד גירל איז אין די האספיטעל פראבעבלי פאר אן אבארשען. איי דאנט אנדערסטענד די דיפרענס. מען מוז רעדן דערפון. רבותי, איך וויל ענק זאגן, נחום ראזענבערג האט מען שוין גענוג גערודפ'ט. מען איז שוין אויסגערודפ'ט פון אלע זייטן. ווען דער רבונו של עולם וועט מיר וועלן געבן גיהנום פאר אלע מיינע עבירות, איך ווייס נישט צו ס'קומט צו די יסורים וואס כ'האב געליטן דא פאר גארנישט, טרייען אפצושטעלן דעם ביזנעס. איי דאנט קנאו, באט איי טעל יו וואן טינג. די וואס האבן דאס געטון, האבן געטון צוויי עבירות. איין רשעות איז זיי האבן מזנה געווען. אנגעשוואנגערט מיידלעך, מ'האט געמאכט אבארשענס, מ'האט געטון וואס מ'האט געוואלט, ס'איז נישט דא מער די אלע זאכן. היינט ווייסט מען נישט פון קיין רב פון קיין רבי'ן, מ'ווייסט איין זאך, יו העוו טו מעיק שור דעט די יוגנט, די יונגע חברה ווייסן וואטס גאוינג אן, אדערווייז איז נישט גוט. טרייטס מיך צו פאלגן, קאוז די סונער יו גאנא ליסן טו מי, די בעדער אף אווער קאמיוניטי וויל בי.
ר' נחום! ר' נחום! וואס איז געווארן מיט די מקווה אין פאנאמא? דאס איז דאך עפעס דארטן געבליבן אינמיטן אין פאנאמא מיט א מקווה? און וואס איז געבליבן מיט די מקווה פון פון טראמפ טראוו דאך געזאגט דאס קיינער דארטן אין די וועסט דאס איז ליידיג און דאס קאסטעט ליידיג? וואו עס טוט זיך אין ארץ ישראל, יעצט רעגנט נישט אין ארץ ישראל, דו דרייסט דא ארום, קוק ווי ס'רעגנט דארט, און קענסט מאכן אסאך מקוואות, דו משוגענער דו, דו רעדסט דיר איין אז דו טוסט אויס, מ'הערט זיך אויף, מ'הערט זיך נאר אויס אויף די דברי פה מיט לשון הרע וואס דאס גייט איבער אהיים, דו שייגעץ שטומע וואס דו ביסט, אויסגעריסן זאלסטו ווערן דו שייגעץ שטומע.
דא האט עטץ עפעס א משוגענעם ק ק, איך האב נישט ליב ארויפצולייגן, ווייל סתם ער שעלט אריין, ער זאגט אריין א משוגענער, הייבט ער אן אזוי, קודם כל אז מען זאל געבן געלט פאר מקווה יו עס עי, איך האב שוין זיי געהאט אסאך מאל אויף מיין האטליין, זיי זענען ביי מיר נישט קיין קאמפעטענטע ארגענעזעישן, זיי מאכן מקווה'ס, זיי מאכן געלט מאכן זיי, נישט מקווה'ס, עניוועי, און נאכדעם זאגט ער אזוי. און וואס טוט זיך וועגן די מיקוה אין פאמאנע? א פאמאנע? דו בהמה וואס דו ביסט? אין פאמאנע טובל'ט מען זיך שוין איך ווייס נישט וויפיל יאר אין די מיקוה, וואס הייסט וואס ס'טוט זיך דערמיט? ס'טוט זיך דערמיט א ברוך השם א מחיה, ס'טוט זיך, מ'האט עס אויפגעבויעט, דער ראשעקאל האט געזאגט ער האט נישט קיין געלט עס צו פיקסן, האב איך אים געגעבן א ברכה דער אייבערשטער זאל העלפן אין פאמאנע אז די גאנצע ר. ער זאל אונטערגיין, און ער זאגט אז ער פילט עס, ער האלט מיך אין איין קאלענע, ער וויל מיך איבערבעטן, זאג איך מיך קענסטו נישט איבערבעטן, האסט נישט פאר מיר געזינדיגט, בעט איבער די מקווה ישראל השם, דעם באשעפער, אונז האמיר עס באצאלט פון אונזער טאש, איך האב אליין אריינגעלייגט דארטן זיבן טויזנט דאלער פון מיין טאש ווייל דער ראשעקאל האט נישט געוואלט טוישן כשר'ע טיילס, שוין, נעקסט, נאכדעם פרעגסטו פארוואס ביסטו יעצט נישט אין ארץ ישראל, ס'רעגנט דאך, זעסט דאס איז ס. אדרבה איינער איז אריינגעקומען און פארקויפט דעם רעבן א בולשיט סטארי און מארגן האט עס יעדער געקויפט. די גאנצע ציונות, די מלחמה, די פראטעסטן, מען נעמט מיידלעך אין מיליטער, מען נעמט דאגיס אין מיליטער, מען האט זיך אזאלכע שטותים איינגערעדט פארן רעבן, איז לאמיר גיין צו שטארק. פרעגסט פארוואס איך בין נישט אין ארץ ישראל, איך בין דאך יא אין ארץ ישראל, איך זיץ דאך שוין דא א גאנצן ווינטער, איך פאר ארום און איך פיל אן מקווה נאך מקווה, ס'דא א רב וואס איז געקומען זען מיין מקווה, איז געקומען באטראכטן, און ער זאגט מיר שטילערהייט אז. סאו איך וויל אייך פארציילן אז מיין צינער איז אויך נישט כשר, איי ס'איז דאך מורא'דיג כשר, פרעגט וויאזוי האט איר געמאכט אזא לאנגען צינער, זאג איך כ'האב געמאכט א שוקת, כ'האב געמאכט אזוינע צעמענט ארום און ארום אז ס'זאל דארט אריינרינען, און פון דארטן גייט ווייטער אן אנדערע פייפ, און כ'האב עס געמאכט מיט זה שלא כנגד זה אז מ'זאל קענען אריינשטעלן א. א אינטש מעסטער פון אויבן ביז אראפ, ווייל אמאל ווערט סטאק א קאפ, א פעיפער קאפ, א ברוינפן גלעזל, ווינט טראגט אויפן דאך זאכן, סאו איך בין דאך דא, דעטס עקזעקטלי וואט איים דואינג א האול ווינטער, דא האט ער דער משוגענער האט א גאנצע פראבלעם, און פארוואס ביסט דען נישט אין ארץ ישראל? דאס איז סאטמאר, איך האב עס ארויפגעשטעלט פשוט פאר איין טעם, מען זאל וויסן וואס איז סאטמאר, סאטמאר איז א בלאף בול שיט ארגענעזעישן, און זיי האבן געהאט אזא גבורה אז זיי האבן יעדן איינגערעדט און ווער ס'האט ווי מ'זאגט מהרהר געווען איז כאילו מהרהר אחר השכינה אונז האט ער נישט געהאלפן קיין מעשות סאו דעם בהמה ענפער איך נישט ער יעדע וואך איז ער ביזי מיט זיינע משוגענע דזשאוקס איך ענפער אים נישט ווייל איט דאזענט מעיק סענס ווייל סינס סאטמאר האט מען זיך געקריגט דו ביסט משוגע ניין דו ביסט משוגע דיין מאמע איז געווען משוגע דיין טאטע איז געווען משוגע בולשיט בלאפערס נאר אים שטעל איך אראפ ווייל איך וויל ווייזן פארן עולם ווי א מענטש האט א חוצפה ער איז נישט מברר וואס ער זאגט קודם פליקט ער אריין אז פארוואס איך בין נישט אין ארץ ישראל, און איט שאוס אפ טו בי אז איך בין די גאנצן ווינטער אין ארץ ישראל, דעם גאנצן ווינטער בין איך דא, און איך האלט אין איין גיין פון מקווה צו מקווה, מען קומט צו קאפירן מיין מקווה, און איך פארעכט דא אנדערע מקווה'ס, מען האט מיך אפילו גענומען צו מאכן יעצט גאר א גרויסע מקווה, ס'דא ווען האסטו מיין יאר צו ענדיגן, פארשטייסט? נא דאס איז א נחום, נחום, נעבעך, דו דארפסט, דו דארפסט האבן א גוטן, גוטן, גוטן מענטל דאקטער. זעט אויס יור באורד, יור באורד וויט יורסעלף. עניוועי, יעצט קאלט מיך אפ אן ערנסטער מענטש און פרעגט מיך, דו זעסט דאך אז זיי בויען מקווה'ס איבעראל, פארוואס ביסטו אזא מתנגד קעגן זיי? זאג איך, כ'וועל דיר זאגן פשוט, ס'איז איין שטיק פאליטיק, ס'איז אזוי ווי סאקמער קאקמער מיט אלע גרויסע פאליטיקס, ער'ז א ביזנעסמאן און ער האט געוויסט אז אזוי וועט ער מאכן מיליאן וועט ער אריינכאפן דעם עולם, יעצט איך האב געבויעט דא א מקווה אין בית וגן, ער האט ארויסגעגעבן א בולעטין אלע כשר'ע מקווה'ס, די מקווה שטייט אינגאנצן נישט, שטייט אינגאנצן נישט די מקווה. פארוואס? ווייל מען האט אים שוין געזאגט אז עס איז נישט גוט אז נחום ראזענבערג, דערווייל די רבנים וואס האבן עס דא געזען און וואס זיי שטייען אונטער די מקווה און וואס זיי וואטשן אויף די מקווה, איינער פון די רבנים וואס איז א גרויסער תלמיד חכם אין מקוואות האט ארויסגעגעבן א ספר, ער איז א רב דא אין בית וגן, האט ער געזאגט ער האט נאכנישט געזען אזא מהודר'דיגע מקווה אין ארץ ישראל, דו פארשטייסט? אונז זוך מיר נישט די טהרה, אונז זוך מיר, אונז טו מיר באגראבן וועמען אונז מיר וועלן, ווער ס'שטייט אונז אין וועג וועל מיר באגראבן, מיך קענסטו נישט באגראבן. ביסטריצקי, הי, מיך קענסטו נישט באגראבן, דו ווייסט פארוואס? ווייל איך טוה עס נישט פאר פרנסה, איך טוה עס ווייל איך וויל ס'זאל זיין כשר'ע מקווה'ס, און איך האב תלמידים וואס איך האב צוגעלערנט איבעראל ביי יעדע מקווה, און זיי הייבן זיך אן צו וואונדערן וויאזוי איר קענט אפילו זיין אין ביזנעס ווען איר האט נישט איין ערנסטן רב וואס ער קען די אלע זאכן, איר האט נישט קיין ערנסטן רב, איר האט דעם און האט יענעם, איר טוט קאלן דעם רב, איר טוט קאלן יענעם רב, איר וועט גיין זאגן יענעם רב ער זאל רעיזן הונדערט פופציג טויזנט דאלער, ער זאגט מיין גאנצע מקווה גייט נישט קאסטן קיין הונדערט פופציג עס גייט קאסטן פופציג, איך בין א לובאוויטשער, איך ברויך נישט די אלע צוגעהער ברויך איך נישט האבן, פארשטייסט? ס'איז איין שטיק פאליטיק, און ווילאנג ער וועט נישט זיין קאנטראלירט פון ערנסטע רבנים איז גארנישט, איך ווייס אז די פלייש איז אויך קאנטראלירט פון רבנים, ערנסטע ניין, לייצים יא, דער אייבערשטער איז שטארק ברוגז דערפאר האט ער געמאכט יעצט א מגייפה וואס קומט ארויס פון טשיינע, מען לויפט אויף טשיינע, מען מאכט מען טוט, איך ווייס נישט וואס מען געט איר צו עסן אפילו. האבן זיי א טעלעפאן אז א פרוי זאל קאלן רעבעצן קושיצקי צו פרעגן צו עס א כשרע מקווה? וואט דע העל איז דעס? די פרוי דארף נאך אפקאלן צו פרעגן די רעבעצן אויכעט? אפשר זאל די פרוי גיין זעהן צו מען האט געמאכט א השקה אויכעט? האט איר ערנסטע רבנים וואס מען קען זיך אויף זיי פארלאזן וואס דארף די פרוי אפקאלן? א פרוי האט נישט קיין שום רעכט אז זי זאל דארפן קאלן. איך האב אין מיין לעבן נישט אריין געלייגט קיין שטאפערס אין א מקווה. פרעגן מיך די רבנים ס'איז דאך דא נתן סאה ונטל סאה און די די וואס האלטן נתן סאה ונטל סאה איז פסול נאר עד רובו דאס איז דער דער גרויסע ראב"ד און אויפן ראב"ד זאגט מען דער רשב"א ברענגט אז ער האט מברר געווען מקואות כמשה מפי הגבורה פרעגסט ווי קענסטו דיך שלאגן מיט אזאלכע לייבן זאל איך דיר מסביר זיין פארוואס דאס איז שוין געשען און מ'האט שוין פארגעסן צו מאכן השקה אינעם גרויסן סאטמארע מקווה אויכעט כאטשיג דער איד האט נישט געדארפט טון גארנישט נאר די איינע זאך השקה וואס דארף איך זאג, כ'האב א פראבלעם מיט א ראב"ד? כ'טו וואס יעדער טוט, דער ראב"ד איז עניוועי, אז דו ווילסט יוצא זיין דעם ראב"ד און אים מאכן נאך א בור פון דברי חיים, קענסט עס מיט זיבעצן בורות קענסטו מאכן, עט די ענד אוו די דעי, די בעסטע איז זאלסט גיין אין ים, דארטן איז נישט דא קיין פראבלעם פון נתן סאה ונטל סאה, און נישט אין יעדע מקווה די זעלבע פראבלעם, דער דברי חיים זאגט מען זאל מאכן נאך א בור, האב איך אייביג געפרעגט, כ'האב געפרעגט ר' פישעלע מיט אנדערע, ווען עפענסטו דעם בור? ווען עפענסטו דעם בור? ווען דו

פאר די מקווה העט דיך דערטרענקען, נישט נחום ראזענבערג, נחום ראזענבערג לאכט פון דיר, די מקווה וואן דעי איטל דראון יו, און דו'סט בלייבן אן גארנישט, דעטס וואטס גאנא העפן, האט זיך אנגעמערקט און האט זיך אריינגעלאזט אין פאליטיק, די כשר'ע מקווה'ס העט ער נישט אריינלייגן ווייל מען האט אים אנגעזאגט, ווייל איך בין ברוגז אויף אים ווייל איך האלט אז ער האט געמאכט פסול'ע מקווה'ס, אבער די פסול'ע מקווה'ס די העט ער לאזן, פארוואס? ווייל ביסטריצקי, מקווה יו עס בי, עניוועי. טוה ווייטער וואס דו ווילסט, און דו זאלסט האבן אזא פנים ווי אלע וואס האבן געטשעפעט מיט מקוואות, ביקאוז יור נאט סופאוזד טו דו דעט, עניוועי, שוין דאס איז ביי וואס אונז האלט מיר יעצט, ער גייט ארויסגעבן, און דאס ארויסצוגעבן וועלכע מקווה ס'איז כשר צו נישט, דאס האב איך געקענט ארויסגעבן יארן צוריק, און ס'איז געווען מענטשן וואס האבן מיך מעודד געווען איך זאל עס טון, ווייל היינט איז דאך אלעס אויפן אינטערנעט, האב איך געזאגט איך קען נישט טון אזא זאך, ווי קען איך זאגן אויף א מקווה אויפן אינטערנעט אז ס'איז כשר, איך בין דארט געווען, איך וויל דיר זאגן מאי דעניהו לאי שמעתי. עם הארץ, איך האב באקוקט אין א געוויסע מדינה צוועלף מקוואות, אלע זענען געווען פסול, מאנכע דאורייתא און מאנכע דרבנן, און ווען איך בין געגאנגען איך האב געזאגט דעם ראביי מען דארף עס פאררעכטן צו דעם רב, און ווייסט וואס ער האט מיר גענפערט? איט וואס גוד אנטיל נאו איטס גאנע בי גוד פראם נאו אן אלסא. הי דידינט איווען גיוו ע פלייאינג הוט. איינער איז געווען דארט א בן תורה א ספרדישער וואס ער האט דארט געוואוינט אין עפעס איינע פון די שטעט, ער איז געלאפן אויף לעיקוואד שאפן דרײַ הונדערט טויזנט יורא, פארשטייסט? דער עולם דאזענט קעיר! איך זאג פאר א רב, איר ווייסט א מקווה פסול, זאגט ער הו קעירס? דידנט בייט עניבאדי? און ער גייט ארויסגעבן נאכשרייבן איינער נאכן צווייטן, יעדער שרייבט נאך דאס איז כשר דאס איז נישט כשר און אזוי שנארט מען געלט. ווייסט, איך בין געווען זייער גוט מיט רב שיע לעווי, ער איז געווען דער פירער פון ועד הארצי, אים האט געלט נישט אינטערעסירט, יו קודנט ביי אים פאר מאני? ביסטריצקי מוז האבן א פעיראל, ער מוז אריין. פאקן יעדע וואך אזוינפיל עקספענסעס און אזוינפיל אהער און אזוינפיל אהין, איז א שעים אז א מענטש האט זיך אריינגעלאזט אין אזאלעכע זאכן, איטס נאט א פלעיס ווער יו שוד בי, דו האסט נישט קיין קרעדענשעלס צו זיין א רב אויף מקווה'ס, ביסט א ביזנעס מאן, ביסט דאך אנגעכאפט יעצט גייט מען זיין אין ביזנעס מיט מקווה יו עס בי, מקווה יו עס עי, כ'זאג דיר האב איך דא א מקווה וואס ס'דא רבנים וואס האבן געזאגט אז זיי האבן נאך נישט געזען אין ארץ ישראל אזא מהודר'דיגע מקווה. איך ווייס, איך ווייס וואס איך האב אריינגעלייגט דא, דאס האט ער ארויסגעלאזט פארוואס ער גייט מיר וויי טון, טוסט מיר נישט וויי, דא קומען יעדע נאכט קיין עין הרע, איך וויל נישט זאגן די נאמבערס ס'איז נישט מיין מקווה סאו איים נאט גאנא סעי, אבער ס'קומען כמעט א דריטל וואס עס קומען אויבן מיט די אלע מקווה'ס אינאיינעם, קודם ווייל ס'איז זויבער, דער איד געט סערוויס, ס'איז זויבער, און נאכדעם ווייל יעדער רעדט דערפון אז ס'איז א מהודר'דיגע מקווה. עניוועי, איך האב א קענסער פעישענט א פרוי וואס מ'האט זי דא גע'טובל'ט און ברוך השם זי טוט אויף צו ווערן געזונט, ס'איז אנבעליוועבל, סאו לאמיך דיר עפעס זאגן, לעמי עקספלעין סאמטינג טו יו. ביסטריצקי, איי טינק יו שוד לוק פאר סאמטינג עלס, ביקאוז די גייסט אויסזעהן אזוי ווי די פליישן, די רבנים וואס געבן א השגחה אויף די פליישן, איטס נאט רייט וואטס העפענינג, איטס ווערי נאט רייט, די האסט דיך קיינמאל נישט געטארט אין דעם אריינלאזן, און נישט נאר די, די ביסט נישט דער איינציגער, ס'איז דא נאך איינער געווען א מלמד וואס איז ארויס פון מלמדות, אריינגעלאזט, דער גייט בויען אין אוקריינע און דער אנדערע גייט בויען אין רוסלאנד. וואס? ווי קומט עטס אריין אין דעם געשעפט? איי טינק יו שוד סטעי אוועי ביפאר די מקווה וועט ענק דערטרינקען עניוועי. און דער אמת איז אז דו ווילסט טון פאר מקווה'ס דארפסט נישט גיין פארן דארטן און אין מעבר לימ'ען און אין די פלאץ. אין ווילימסבורג פעלט נאך תיקונים פאר די מקווה'ס און אין בארא פארק פעלט תיקונים פאר די מקווה'ס און איבעראל ווי דו וואוינסט פעלט תיקונים פאר די מקווה'ס עניוועי. איינער קאלט מיך אפ אז ער איז זייער נאנט מיט קושיצקי צי ער קען זיין ארבעט, און פארוואס איך רודף אים, פארוואס איך זאג אז ס'איז א בלאף ארגענעזעישן, האב איך אים געזאגט אזוי, איך וויל דיר מסביר זיין, כלל ישראל איז דא צו געבן צדקה און צו געבן געלט פאר א וויכטיגן צוועק, ער איז נישט כלל ישראל'ס אפוטרופוס, הי שוד העוו די אבליגעישאנס אז ער זאל ארויסגעבן א צעטל וויפיל געלט ער לייגט אריין אין זיין מוסד, און וויפיל געלט ער נעמט ארויס פון זיין מוסד, און אויב די עקספענסעס זענען סאך ווייניגער וויפיל געלט ער נעמט ארויס פון דעם מוסד, דעמאלטס איז עס א גניבה גזילה געשעפט, קיינער וואלט נישט איינגעגאנגען צו געבן געלט אז קושינסקי זאל ווערן אן עושר, לעט הים גאו טו ווארק, לעט הים מעיק ביזנעס, פארשטייסט? יעדער עפענט א מוסד, כ'האב א מוסד, כ'האב, און לאמיך מיך אראפזעצן מיט דיר, וויפיל ציסטו אריין א חודש, וויפיל געסטו ארויס א חודש, און פאר וועמען געסטו עס, אזוי ווי כ'האב ענק שוין געזאגט, ער איז געגאנגען, ער האט זיך אויסגענומען, נישט איי נאך אצעליגע פעלער נעמט זיך אויס אז ער מוז איבערנעמען די גאנצע זאך און ער וועט גיין שאפן דערפאר געלט און יענער רב מוז געבן אזוינפיל און אזוינפיל, יו נאו איטס א ביזנעס און וואנס איט ביקאמס א ביזנעס דעמאלטס האט קיין שום הידור נישט קיין שום פלאץ מען זאל עס קענען מאכן ווייל איך מוז דאך מאכן אזוינפיל געלט איך האב אפגעמאכט אז אזוי ווי איך לייג אריין אזוינפיל געלט מוז איך מאכן אזוינפיל געלט וואס איז אלל ראנג, יעצט איי עגרי אז מענטשן וואס זיי ארבעטן ארום און ארום אין א מוסד זענען מחיוב צו באקומען באצאלט איי דאנט דינאי.

דעי וואלקד עוועי פראם הים. ס'איז א ביזנעס אזוי ווי יעדע ביזנעס און זענען בארעכטיגט צו מאכן ביזנעס אז נישט ווען כלל ישראל נויטיגט זיך אין מקוואות צומת צענליגע מקוואות וואס מ'דארף נאך האבן אזויפיל געלט אפילו דא אין ארץ ישראל אליינס כ'ווייס עס איז דא קליינע שטעטעלעך פאר פֿינף טויזנט דאלער קענסטו ענדיגן די גאנצע מקווה נישט דא די פֿינף טויזנט דאלער יא יא ס'איז גוט קושיצקי גנב'ע מקווה געלט וועסט אנקומען זייער זייער ווייט.

נחמן האט געזאגט אז ער גייט ארויסשלעפן פון גיהנום, און אויב די אלע בולשיט וואס מען פארקויפט אין זיין נאמען, איך קען אים איבערווייזן אז ס'איז נישט אמת, אז סוף פונעם ערשטן חלק פון ליקוטי מוהר"ן שטייט דארטן אז ער האט אמאל געפרעגט רבי נתן האט אמאל געפרעגט רבי נחמנ'ן וועגן זיין ליגן וועגן די שטר מיט אלעם, האט אים די רבי געזאגט ס'איז נישט יעצט די צייט וועלן מיר נאך רעדן, און אלל אוו א סאדען איז ארויסגעקומען אז ס'איז דא עדות אז די רבי האט געזאגט אז ער איז דער אייבערשטער און ער האט באשאפן גאר דעם אייבערשטן אויכעט, אלע שטותים, און וואס האט זיך אויסגעלאזט? לעזער בערלאנד איז די שפיגל פון ברסלב, און אומאן און סאפיע איז די שפיגל פון ברסלב, איך האב אים געזאגט דעם און דעם איז דאך חנוכה, זאגט ער נאך א פֿיר מאל א יאר דארף מען פארן צום רבי'ן, איינס איז חנוכה, האט מיר איינער געזאגט, ער האט מיך אפגעקאלט, איך האב עס ארויפגעלייגט אויפן האטליין, ער זאגט הרב נחום איר ווייסט נישט ווי גערעכט איר זענט מיט די אלע קברי צדיקים, זאגט ער מיר ער איז געפארן אויף וומאן אויף חנוכה, שבת און ס'האט זיך אים צוגעטראפן ויט אליה הדרך אז דער אייבישטער האט אים אזוי פארדרייט דעם וועג אז ער איז אנגעקומען אויף גן סופיא, ר' נחמן האט דאך געזאגט א טיפש איז ווער ס'פארט אויף וומאן און ער גייט נישט אויף סופיא, אזוי האט ער מיר פארציילט, ער איז געווען אין גן סופיא און דארט איז דורך געגאנגען א שמעקעדיגס וואוו הי קאודנט ריזיסט און ער האט געזינדיגט מיט איר, ער זאגט מיר אפן כ'האב געזינדיגט מיט איר אבער כ'האב נישט קיין גרויסן פראבלעם, דער רבי האט דאך געהייסן מ'זאל קומען, איטס אלל היז פאולט, חוץ דעם האט ער דאך אונז געגעבן נאך א זאך. די רבי דאכט דער הייליגער רבי האט דאך אונז געגעבן סאמטינג ספעשל, מען קען זינדיגן מיט וויפיל זונות מען וויל, מען דארף נאר געדענקען ס'איז דא צען קאפיטלעך תהלים און מיט דעם וועט מען אלעס דורכקומען. זאגט ער מיר רב נחום איר ווייסט נישט ווי גערעכט איר זענט, די אלע שטותים וואלט מען שוין געדארפט אפלאזן. זאג איך ווי איך ווייס יא ווי גערעכט איך בין, נאר וואס איך שריי מי שלום און יעדער לאכט פון מיר, מעג מען דאס צולאזן? און די לייט פארן אוועק אויף אומאן אומאן ראש השנה, נישט נאר ראש השנה מען פארט אינמיטן יאר אויך, איר ווייסט וואס דארט טוט זיך אפ זומער? א אומווירדיקליכע געקומען דארטן מיידלעך פון ארץ ישראל, פראסטיטוטס, זונות, ס'איז דארטן נעבעך וואס דארט טוט זיך. האט שוין אפ מיט די אלע שטותים. שייעלע קרעסטירער מיט דעם הויז מיט יענעם הויז, ס'איז אלעס נעבעך אונטערצוברענגען אידישקייט. און וועגן דעם שיקט אונז דער אייבערשטער ארויס אזעלכע מגיפות פון טשיינע. רוב טרייפות קומט צו אונז פון טשיינע. רוב טרייפות. ווייל זיי זענען די סופלייערס פאר אלע מיני עסן. ארייט. יעדער זאל טון וואס ער פארשטייט.

כלל נישט געווען אין אומאן, ער איז געפארן אויף דייטשלאנד, דארט איז דא א גרויסע שטאט דיזעלדארף וואס איז א געי שטאט, און דארט איז ער געווען מיט א חבר א גאנץ ראש השנה, הי מאסט האוו ענדזשויד הימסעלף, עניוועי לאמיר לעבן נארמאל. שיינער הייסט ער, שיינער, ער איז אזוי ביזי, ס'וועט זיין עסן, ס'וועט זיין אלעס, איך קאל אים אסאך מאל אפ, איך פרעג אים, ער זאגט מיר, און וואס וועט זיין וועגן א מקווה, ס'איז דא א מקווה אין קלויז וואס איך האב געבויעט, וואס מ'געט נישט געהעריגע הייצונג, מען געט עס איז נישט געהעריג זויבער, א פרוי דארף אריינגיין אין קלויז און א גוי שטייט מיט א ביקס אינדרויסן איר פון קלאמפערשטן צו וואטשן, און מען האט שוין געבויעט מסתם ניינצן אדער צוואנציג מקוואות ביז יעצט, נאר נישט פאר קיין פרויען, יעצט וויל איינער בויען פאר פרויען ווייל ער ווייסט אז דארט ליגט דאס געלט מיט דעם געבן, האט מען זיך גענומען איבער אים אז מען לאט נישט, אז ס'איז גאר דא דארט קברים איז דא, אויב ס'איז דא קברים איז דא איבעראל קברים, אויב ס'איז דא קברים איז דא קברים, די גאנצע. פרום דארטן, איבעראל ווי מ'האט געבויעט איז דא קברים. ס'איז איין שטיק בית החיים און ס'האט זיך גערוקט די ערד, ס'האט צוגעשווימען דארט ס'איז געווען דרייסיג טויזענט טויטע, דאס מעג מען דאס טאר מען נישט מ'וועט מחליט זיין מ'וועט לויפן צום בית דין און בית דין וועט זאגן אזוי און אזוי, וואטס אפ מיט די אלע זאכן, קיינער האט נישט די געפיל צו גיין בויען א געהעריגע פרויען מקווה, דארף צוקוקן ווי אזוי דארטן זעט אויס, איך האב עס געבויעט אבער זיי האבן מיר צוגעזאגט דאס וועט זיין פאר פרויען, נוצן זיי עס פאר רבנים פאר ש שיינע אידן, נחום סאלאש מיט נתן מיימאן, אז צוויי דריידלעך האבן צודרייט דעם ר' מעכל אינגאנצן דעם קאפ. עניוועי. סאו אויב דער שיינער האט טאקע אינזין דעם אייבערשטן מיטן תורה מיטן רעבן, איך בין נישט זיכער קען זיין דער רבי האט נישט גורס געווען אז א פרוי זאל גיין אין מקווה, ווייל אין די אלע שיחות געפינט מען נאר אז דער מאן זאל גיין אין מקווה, נאכדעם ווען ער האט זיך אויסגעריבן זאל ער גיין אין מקווה און ער זאל זאגן צען קאפיטלעך תהלים, אבער אינז געפינען מיר נישט אז א פרוי זאל אויך גיין אין מקווה אין ברסלב, ער זאגט מען דארף טאקע נישט.

א געהעריגע ארויסגאנג. וואס טוט מען אין אמעריקע? מען גייט אריין צום דראג סטאר און מען קויפט אביסל עקס לעקס, און וואס געשעהט מיט די עקס לעקס? מען גייט אין סטאר שוין, מען נוצט עס און ס'ארבעט ברוך השם. דא איז עקס לעקס נישט קיין אווער די קאונטער, מען דארף האבן א פרעסקריפשאן פאר עס. יעצט איך געדענק א יאר צו צוויי צוריק פאר ראש השנה האב איך געדארפט נעמען אביסל עקס לעקס ווייל איך האב געדארפט ארויסגיין, נישט געקענט ארויסגיין געהעריג, האט מיר די דראג סטאר געזאגט,

למעשה איז נישט קיין דזשאוק נישט. יעצט איז געווען דא נאך א זאך, בין איך געגאנגען קויפן עפעס א אויך עפעס וואס ביי אונז איז אויבער די קאונטער יעצט סא איך קאל זיי פארוואס קען דאס קען מען נישט קויפן אויבער די קאונטער דאס מוז מען האבן א פרעסקריפשן קיצער איך בין געגאנגען צו א דאקטער איך האב גענומען א פרעסקריפשן און עס האט אויך געמאכט אזא קאפ ווייטאג ווייל איך זעה זיי מישן אריין אין אלע זייערע דראגס מישן זיי אריין די העלט פוד זאכן. און די העלט פוד געווענטליך ארבעט נישט נאר אז מען נעמט זיבן מאל די אמאונט וויפיל מען דארף נעמען איז במילא דאס איז א גאנצע אנדערע זאך די גאנצע מעדיקל פיעלד נישט צום גלייבן וואס דא גייט פאר גאנץ אן אנדערע בחינה איז למעשה דארף מען וויסן די קומסט אהער און די דארפסט האבן זאכן וואס איז אווער די קאונטער זאלסטו דיך נישט פארלאזן אז דו וועסט דא קויפן ביקאוס עס קען זיין אז דא איז עס אינגאנצן נישט אווער די קאונטער דא איז כמעט גארנישט אווער די קאונטער אחוץ וואס מען קויפט אין א העלט פוד סטאר וואס איז נישט ווערט צופיל עניוועי ס'איז סתם א. א אויפמערקזאמקייט וואס כ'געב א פרי סערוויס פאר די פיפל. נעכטן איז געשטאנען מגלה טפח און מכסה טפחיים, מ'האט אריינגעפירט א מיידל אין א שפיטאל, א ברודער, אונז האמיר אלעס פארשטאנען, אונז זעמיר נישט קיין בהמות, און איך האב עס שוין געזאגט נעכטן אויך, און כ'וועל עס היינט איבער'חזר'ן, ס'איז דא א ברודער וואס איז אלט איין און צוואַנציק יאר, און האט געלעבט מיט א פֿערצן יעריגע שוועסטער, און, ביי די וועי, העפי בירטדעי טו יו, שטייט שוין אין צייטונג אז ס'איז פֿופֿצן, קען זיין ס'איז יעצט געווארן פֿופֿצן, מזל טוב! און אזוי ווי מ'טאר דאך נישט רעדן פון סעקס, האט אים קיינער נישט געזאגט אז ווען מ'דארף שפריצן די זאמען מוז מען שנעל ארויסנעמען פון די מיידל'ס לאך פון די וואדזשיינע, אויב נישט גייט זי שוואנגער ווערן, און ער האט זי אנגעשוואנגערט. און זי האט דאך אפילו נישט געוואוסט וואס צו זאגן פאר איר מאמע. אזוי ווי ס'האמיר אזעלכע פעלער הונדערטער, כ'האב ענק שוין געזאגט אסאך פעלער. בקיצור, און למעשה. איז מען האט זי אריינגעפירט אין שפיטאל מיט בויך ווייטאג, זאגט דער דאקטער, הע, מזל טוב, שי איז פרעגנענט, פרעגנענט פראם הו? איז זי האט נישט געוואלט ענטפערן, ווייל זעהט זיך אויס אז זי האט מורא פאר לשון הרע, אזוי ווי די אלע ליטווישע, יעצט האט זי געהאט די שעה, קען זיין דעמאלטס איז געווען איר שעה וואס זי האט נישט גערעדט לשון הרע, נאך נאך אסאך איינשפארן וואס די פאליס האט זיך איינגעשפארט אז זי זאל ענטפערן, האט זי געשריבן אויף א צעטל, זי האט נישט געכאפט אז ר' שמואל ניימאן ברענגט א חפץ חיים, חיים, וואס דער חפץ חיים זאגט אז צו שרייבן לשון הרע איז פונקט די זעלבע עבירה ווי צו רעדן, עניוועי זעהט אויס זי האט עס נישט געוואוסט, איז זי געגאנגען און זי האט עס געשריבן אויף א צעטל און זי האט געזאגט יא עס איז מיין ברודער, און זי האט זיך ארויסגעלאזט אז זי ליעקט אינפארמעישן אז נישט נאר איך בין א וויקטעם נאר מיין זיבעצן יעריגע שוועסטער איז אויך א וויקטעם. יעצט איך וויל פרעגן דעם עולם, איך גיי יעצט גיין זיך שטעלן אויף איר זייט, נישט אויף די סאקמערע קאקמערע זייט, וויאזוי האט דאס מיידל געדארפט וויסן אז מ'טאר נישט צולאזן א ברודער מיט זיין ערווה אין צו איר לאך אריין? האו דיד שי העוו טו קנאו דעט? מ'רעדט דאך נישט פון די אלע זאכן, די אלע זאכן איז דאך אפגע'פסל'ט מ'טאר נישט רעדן דערפון, מ'איז דאך א מניוול, סאו אין די בעסט אוו טיימס די מיידל דידנט קנאו, די בחור האט געוואלט פילן וואס זי האט אנדערש ווי ער, און ער האט געוואלט וויסן וואס ער האט אנדערש פון איר, דעי פלעיד אראונד, זענען צוגעקומען צו א געוואלדיגן קישוי אבר צו אן ארעזאל, און האט עס אריינגעשטופט. סא איי וואנט טו אנדערסטענד, איינער איז דא שולדיג אין דעם? ניין, נישט דער בחור און נישט דאס מיידל, קאוז דעי ריעלי העד נאטינג טו נאו פראם אלל דיס. ווער איז שולדיג? די עלטערן און די סקולס, דאס איז וואט איי קיעפ אן עקספלעינינג טו עוועריבאדי. זיי האבן נישט געוואלט לערנען מיט א קינד אז ער האט א מחילה, און אז ער האט א פיפיק, און אז די מיידל האט א וועדזשיינע האט אויך א מחילה, און ס'קומט ארויס שמוציגע בלוט און דם נידות. און ווען מען גייט אין טוילעט קומט ארויס יורין וויטש איז ווערי דעדלי און דעינדזשערעס און סקומט ארויס גדולים און דאס איז א ריזיגע פערטילייזער ווייל סאיז זייער פול מיט באציל און מענטשן ווילן נישט אנהייבן צו הערן אז מען מוז מיט קינדער לערנען דאס איז דאך אונזער מלחמה אויף דעם האט מען דאך מיך געלייגט אין חרם איך בין דאך נישט חרם פאר קיין שום אנדערן טעם נאר ווייל כהאב געהאט אפענע שפראך און איך זאג נאכאמאל פאר די אלע רבנים סקרו יו אלל יור אלל א באנטש אוו מאראנס עניוועי. סאו בקיצור איז דא דא א מיידל פון א ליטווישע משפחה פון בני תורה וואס האט זיך ארומגעשפילט מיט איר ברודער אביסל און דער ברודער מיט איר און דער סוף האט ער זי אנגעשוואנגערט יעצט זי למעשה דאס קינד איז א ממזרת ווייל פון א ברודער איז עס א ממזרת דאס קינד וואס גייט געבוירן ווערן גייט זיין אדער א ממזר אדער א ממזרת און אין דער זעלבער צייט האט זי קיינמאל נישט טארן חתונה האבן מיט א כהן אויך נישט ווייל זי איז געווארן נבעלה לפסול לה א ברודער איז נבעלה לפסול לה. כ'האב עס געזאגט אפאר וואכן צוריק אין א שיעור, און א רב האט מיך אפגעקאלט און באדאנקט, זאגט ער ווייל ער האט געהאט אזא פאל, ער האט נאר נישט געוויסט, אזוי ווי כ'האב עס געזאגט האט ער עס אינוועסטיגעיטעט, און ער האט געזאגט אז ער טאר נישט חתונה האבן מיט א כהן, עניוועי, למעשה וואס דאס קינד איז איז דאך יעצט נישט וויכטיג, די קינד איז שוין פינישט, ער איז שוין צוריק צו זיין אייביגע רו, די דאקטער האט געזאגט איך נעם נישט קיין טשענסעס, איך געדענק אין סקווער איז געווען אזא פאל ווען מיין טאטע האט נישט מער געדארפט איז דארט געלעגן, און סקווער האט עס געוואלט באהאלטן, א צוועלף יעריג מיידל איז צאמגעפאלן אפאר מאל אינמיטן קלאס און מען האט איר אריינגעפירט אין שפיטאל, זאגט די דאקטער יור פרעגנענט, זי זאגט זי גייט פרעגן דעם רעבן צו מען מעג מאכן אן אבארשען צו נישט, האט די דאקטער געזאגט דו קענסט פרעג וועלכן רעבן דו ווילסט, טו מי איטס אירעלעווענט, איך בין די דאקטער, איך בין אין קאמענד, איך וועל מאכן אן אבארשען רייט נאו, זי איז צוויי מאל צאמגעפאלן, שי קענט טעיק פרעגנענסי, שי איז נאט סטראנג אינאף. סא דאס איז וואס דא געשעט רבותי, נעמט מען אונזערע אומזיסטיגע קינדערלעך און שטעלט מען זיי ארויס אויפן מזבח זיי זאלן ווערן פרעגנענט, און נאכדעם אויסזאגן טאר מען דאך נישט ווייל עס וועט זיין א פגם משפחה און יענע צאלן געלט און דו ווייסט דאך שוין וויאזוי ס'גייט, נאכדעם זאגט מען אפאר חדשים ארום קענסט עס אדאפטירן ערגעץ אין אויסלאנד און געבן פאר דעם צוואנציג דרייסיג טויזענט דאלער ווער ס'וויל זיין קינד זאל זיך האדעווען אין אויסלאנד, יעצט איז די שאלה איז צי על פי הלכה מעג מען מאכן אן אבארשען צו נישט, דעס זאלט עטס נעמען א רב און נאכדעם מיט אים עס אויסשמייסן לאזט מיך ארויס פון דעם. איך האב מיין מיינונג און איך האלט נישט ביים זאגן. סאו די מעשה. איך מוז דערציילן א שיינע מעשה פארן עולם. ס'איז געווען אמאל א איד האט זיך אריינגעכאפט צו א איד אין שטוב און מ'האט נישט געקענט פטור ווערן און די ווייב האט אים געוואלט ארויסווארפן און דער מאן. איינמאל האבן זיך אפגעשמועסט די מאן מיט די פרוי זי גייט מיר קאכן לאקשן און איך וועל בעטן גיב מיר אביסל די לאקשן און איך וועל שרייען דו ביסט משוגע דעס איז לאקשן איז דאך זויער ס'איז דאך ארגער ווי זויערקרויט. וועסטו צוריק שרייען אוי דו שלעכטער מענטש דו, דו זעסט וואס ס'האט געדויערט דאס צו מאכן קאכן מיט אלעם און דו מאכסט עס אזוי אוועק, בקיצור מ'וועט זיך נעמען קריגן, איך וועל שרייען אז ס'איז נישט גוט, דו שרייען ס'איז יא גוט און די סוף גייט זיין מ'וועט זאגן דעם גאסט ער זאל מאכן די החלטה, שוין. בקיצור און מ'האט אים אראפגעזעצט מיטן טאפ און ער עסט. עסט זיך גוט אן, נאכדעם פרעגט מען אים נו וואס זאגסטו דאס איז גוט צו ס'איז זויער? זאגט ער הער אויס איך האב א מיינונג נאר איך קען עס נישט זאגן, פרעגן זיי ביידע פארוואס נישט? זאגט ער ווייל איך האלט נאך ביי זיצן דא נאך צוויי יאר אז כ'זאג מיין מיינונג איז איינער פון ענק גייט דאך מיך ארויסווארפן פארשטייסט? סאו דאס גייט דא פאר איך האב א מיינונג וואס מ'מעג טון אבער וואס כ'גיי נישט זאגן, נאכדעם וועט מען מיר צונעמען מיין דף היומי שיעור פארלערנען אזוי ווי פאר שמואלי ניימאן צו אנדערע, כ'האב ענק אין דר'ערד, האט עס ענק אלע אויפן קאפ א בראקע פנים וואס קען נישט אזוי אנהאלטן.

אווערנייט א בעיבי, דעי העוו טו נאו אלל דיס טינגס ביקאוז דו פאפסט עס עניוועי נישט ווייל פלוצלינג ווערט זייער מאמעס בויך געשוואלן נאך נאך נאך און זיי וואבלט און וואבלט אלל אוו א סאדען גייט עס צוריק צו נארמאל וואט יו טינק די טשילדערן אר קרעיזי? דער נאט און ממילא ווען מען וועט עס לערנען די רייט וועי וועט אויסקומען אז עס האט נישט געשעהן קיין נישט צניעות דיגע זאכן אויך נישט קוק יעצט מען לערנט וועגן אז מען טאר נישט אריינשטופן אין די מחילה פון א קינד, קוק וואס ס'גייט פאר איבעראל, אלע קינדער ווייסן עס און קיינער לאזט זיך נישט, קיינער קען מיר נישט זאגן אבער ניינטי ניין פערסענט פוט א סטאפ טו איט, סאו וואי וואזנט דיס אימפארטענט טו טיעטש אלל דיעס יערס? פארוואס? ווייל אפאר משוגעים האבן ענק געוואלט איינרעדן אז דאס איז מנוולות! מנוולות! גייטס אלע אין דר'ערד מיט ענקערע משוגענע זאכן, און דעמאלט וועלן מיר האבן א נארמאלע קאמיוניטי? און שוין, און דאס איז וואס דא איז געשען, נעבעך מ'האט אנגעשוואנגערט א שוועסטערל און נישט ער וועט האבן א לעבן און נישט זי וועט האבן א לעבן און די גאנצע משפחה איז א געמערדערטע משפחה מורדערד מען האט געהארגעט א קינד איטס אלל אווער סא וואס זאל דען גיין שלעכט ווען מען לערנט ווען א יאר צוריק דאס יונגל און דאס מיידל וואט וואלד האוו בין ראנג לאמיר זאגן אז זיי וואלטן עניוועי געמאכט זנות. איך גיי נישט זאגן אז ס'וואלט אפגעשטעלט די זנות, אבער עט ליעסט דעי וואלד האוו לערנד די עדזשוקעיטעד וועי אז פאר מ'גייט שפריצן זאל מען ארויסנעמען דעם פיפיק און עס ארויסשפריצן אין די גאס, עט ליעסט דיס דעי דעי שוד האוו לערנד, אוודאי דאס איז ער ואונן, דאס איז חיוב מיתה, די אלע זאכן קען מען אונז, אבער יעצט איז דאך אויכעט אזוי, ס'איז ער ואונן, מ'האט אנגעשוואנגערט און מ'האט ארויסגענומען דאס קינד און מ'האט אים געהארגעט, ענד איטס אלל ראנג. קומען אונטער א מאסקע פון די גאנצע ציונות איז עס אויך א אנגעבלאזענע זאך געווען, עס איז נישט אזוי שעדליך געווען ווייל קיינער איז נישט געווען פארכאפט דערין, עס איז געווען זייער גוט פאר מזרחי, פאר היימישע מענטשן איז בכלל נישט געווען קיין מדובר, מען האט געמאכט דערפון, מען מאכט נאך היינט, מען מאכט געלט, מען טוט די זעלבע שטותים גייט יעצט אן דא מיט דעם, דאס צו לערנען א יונגל און א מיידל וואט איז רילי העפענינג וויט סעקס לייף איז ווערי ווייטעל ווייל זי האט א מאשין אויף איר. אויף זיך און ער האט א מאשין אויף זיך ענד טוגעדער קען עס עקספלאדירן און אנגעמאכט צניעות מען טאר נישט מען טאר נישט גיי סקרו יור סעלף אלעמאל זיי האבן געוואלט שטופן אין די מחילה האבן זיי געזאגט צניעות איך וויל זאגן נאכאמאל פארן עולם מען דארף זייער זייער שטארק אבאכט געבן און מען דארף זייער זייער שטארק אריינלאזן אז מען זאל לערנען אין די חדרים און אין די סקולס און טאמער די חדרים און די סקולס זענען נישט אפ טו איט איז עס א חיוב אויף יעדן טאטן וואס יעדע טאטע זאל דאס טוהן מיט זיין זון און און מיט זיין טאכטער, איטס אפ טו יו, ביסט נישט באפרייט וועגן דעם וואס די סקול וויל נישט לערנען דערפון, יו דאנט גאו אוט פרי ביקאוז אוו דעט, עניוועי. יעצט וועט עטס זעהן, ס'איז עניוועי ארויסגעקומען, סאו וואס האסטו יעצט? האסט א טויט קינד און האסט א מיידל וואס איז געווארן אפגעטרענט און מיט אן אבארשען, ס'האט איר געקענט קאסטן דאס לעבן אויך, און צו העפי וועט זי נישט זיין, דאס קענסטו זיין זיכער. שיז א פינישד טשיק פאר די רעסט אוו הער לייף, דאס איז מוראדיג וויכטיג. סא יעצט, כ'האב ענק געזאגט אז ס'איז דא א פרשה פון א מיידל וואס די ברודער האט זי געבועל געווען און האט זי אנגעשוואנגערט און זי האט אפילו נישט געוואוסט און זי האט אנגעהויבן צו האבן בויך ווייטאג און מ'האט זי אריינגעטראגן אין שפיטאל און מ'האט האט מען איר געמאכט א אבארשען ביקאוז די דאקטוירים האבן געזאגט זי איז צו יונג און זי וועט עס מסתם נישט קענען דורכגיין געהעריג איז למעשה איז דער זעלבער האב איך גראד געפרעגט, צו ווייסט מען וואס טוט זיך מיט די אנדערע ברידערלעך און מיט די אנדערע שוועסטערלעך, שוין יעצט האבן זיך אויפגעוועקט די פאליציי און און זיי האבן אנגעהויבן צו פארשן נאך א שוועסטער, נישט נאר די פערצן יעריגע שוועסטער נאר די זיבעצן יעריגע שוועסטער איז אויך א קרבן פון אים, נאר ביז יעצט האט מען נאך נישט געוואלט ארויסגעבן דאס אלעס ווייל פארשטייסט דאך מען האט נישט ליב צו מישן א קעיס מיט א קעיס, יעצט אז דאס איז שוין נתברר געווארן יעצט גייט די נעקסטע. יעצט מיין קשיא איז צו די אלע בהמות רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן מיין חרם, די אלע בהמות רבנים אזוי ווי די פלאטיטשענער, די טאטע פון דעם יונגלינג צו מיידל וואס ער האט געזאגט א דריי פערטל שעה אויפן סאטמארע האטליין אז נחום ראזנבערג איז שולדיג פון די ירידת הדורות ווייל זיין האטליין האט עס געמאכט, איך וויל אויך דיך פרעגן, די קינדערלעך האבן געהאט א ברודער א נואף? און זיי האבן נישט געוואוסט ווייל מ'האט נישט גערעדט דערפון, מ'האט נישט געטארט, ס'איז געווען א איסור, און ער האלט שוין ביי די צווייטע שוועסטער, וויל איך דיך פרעגן יעצט א שאלה, הצדק עם מי, זענט עטץ גערעכט צו איך בין גערעכט? דרעק ליגנערס, מ'דארף אין יעדע חדר און אין יעדע מיידל סקול, און איך ארבעט שוין אויף דעם א לאנגע צייט, איך האב ענק נאכנישט געזאגט, איך האב ענק יא געזאגט פון מאל צו מאל, איך ארבעט אז מ'מוז סעקשועל דעוועלעפמענט אוו די באדי מוז מען לערנען אין יעדע סקול און אין יעדע קלאס, און דאס וואס. סאַטמער, קאַקמער, איז נישט צופֿרידן, װעל איך ענק ענטפֿערן, אונדז זעמיר נישט צופֿרידן, אַז מע האָט געלאָזט יעדן קינד שטופּן אין דעם תּחוס און יעדן די סאַטמערע מײדלעך האָבן געהאַט מענטערס אַזעלכע װעבערמאַנדלעך, װאָס מע האָט זיך געלאָזט שטופּן אין די װאַדזשײנע. דו װײסט, אַז װעבערמאַן האָט אױך אָנגעשװאַנגערט אַ מײדל? אונדז װײס מיר עס, כ'האָב עס געזען בײַ טשאַרלס הײַנס אין אָפֿיס. איך װײס אַפֿילו די נאָמען פֿון די מײדל. ער האָט אָנגעשװאַנגערט אַ מײדל און מע האָט אָפּגעקאָלט איר טאַטן, אַז זי האָט געװוּנען טיקעטס צו פארן אויף ארץ ישראל און דערווייל האט מען זיי געשיקט אויף אינדיע ווייל אין אמעריקע האט מען שוין נישט געטארט ביי די מינע חדשים מאכן אבארשען און דער מענטש וועט קען באשטיין אומצוברענגען א מיידל זי זאל געהארגעט ווערן מיט אלעם ענד הי דידענט קעיר עטס האטס א פראבלעם מיט מיין נישט צניעות? ווען איך זאל געוואלט וואלט איך געדארפט ארויסגעבן אויף אלע רבנים מיט אלע מלמדים מיט אלע מחנכים מיט אלע טיטשערס אזא חרם ווי עטס האטס ארויסגעגעבן אויף מיר נאר דו ווייסט וואס? איך קאק אויף ענק דא האסטו יעצט נאך א קעיס. און ווער ווייסט וויפיל אזאלכע קעיסעס ס'איז נאך דא, איך שריי דאך דאס די גאנצע צייט, שוין, ס'איז שוין אריינגעקומען. יעצט האט איינער א לץ ארויפגעקאלט און זאגט מיר, ס'איז א יונגל צו א מיידל, ווייל אין די גמרא שטייט דארט מ'האט אריינגעקוקט צו היצץ צו זען צו ס'איז א זכר צו א נקבה, ער וויל נעבעך וויסן צו זי איז, מ'האט איר געמאכט אן אבארשן צו א זכר צו א נקבה, יא יא, לאכטס לאכטס רבותי, יא יא. יעצט וויל איך רעדן וועגן די נייע קראנקייט וואס ס'דרייט זיך ארום, און איך וויל דער עולם זאל האבן אביסל.

חסידים מען גייט אין מקווה און עס מוז זיין אלעס זייער סענעטערי ווען נישט איז עס א פראבלעם סא עניוועי ווער ס'האט א אינטערנעט קען ארויף גיין ס'הייסט WUHAN וואוהאן און די אנדערע ווארט איז קאראונע CORONA קאראונע וויירוס ריעד אבאוט איט קאוד בי העלפפול יעצט כ'האב שוין אסאך מאל גערעדט וועגן מיין חבר אברהם בער בערקאוויטש ער איז געווען א נעפיו פון הרב בנימין הערש מ'האט נעבעך

אז ס'איז געגאנגען דער בהמה דער סאטמארער דיין, ר' חיים מנשה פערדמאן און נישט געלאזט ער האט אים נישט געלאזט אפילו באגראבן אין סאטמאר אין בית החיים שפעטער ווען ער איז געוואויר געווארן אז וואסערע א היסטערי ער האט געהאט נעבעך מ'האט אים גערוידעפט מ'האט אים מאלעסטעד האט דער פערד געהייסן מ'זאל אויפשרייבן הקדוש ער האט זיך געהארגעט ווייל ער האט געזאגט אז ער איז טמא פון קאפ ביז פיס און ער קען נישט ווייטער אנהאלטן אזוי שוין דאס איז זיין ברודער נעבעך געשטארבן. כ'וואלט, כ'האב יעצט, כ'האב אויך געוואלט זאגן וועגן די. נייע קראנקהייט וואס ס'דרייט זיך ארום דארף מען זייער וואטשן ווייל ביי חסידים לעבט מען איינער מיטן אנדערן, מ'עסט איינער מיטן אנדערן, מ'שלאפט איינער מיטן אנדערן און פונעם אנדערן, מ'כאפט אראפ א לאקשן פון יענעמ'ס לעפל, פונעם רבינ'ס שיריים, מ'גייט אין איין מקווה, מ'זייפט זיך נישט, מ'טוט דארט כל דבר אסור, מ'דארף זייער וואטשן רבותי, וואטשטס אונטיל ס'וועט אדורכגיין דער דיזיז אדער מ'וועט טרעפן ווי מ'זאגט א רפואה, יעצט ס'דא אויף די אינטערנעט האט מען ארויף געלייגט אז ס'איז דא אזא לייסאל ספרעי וואס מ'שפריצט אין בית הכסא, מ'קען עס קויפן אין יעדן גראסערי וואס מ'נוצט יעדע וואך, און דארט שטייט אז ס'איז גוט פאר יומען קאראנע וויירוס. און איך הער זאגן אז ס'ארבעט, נו הלוואי זאל דער אייבישטער האלטן די רעכטע האנט. יעצט אין לאנדאן האט מען געשאסן דריי מענטשן, איינער איז קריטיקעל צוויי זענען נישט קריטיקעל, ווייל לאנדאן באהאלט נאך אלץ דעם אמת, ס'יעצט דא א איד וואס ער מאכט שידוך געטוהן אין יוראפ, כ'גיי נישט זאגן קיין נעמען און קיין פרטים, און מען האט דארטן אויכעט מאלעסטעד די קינדערלעך און מען האט עס באהאלטן, כ'הער מען האט אויסגעצאלט, מען האט אהער, מען האט אהין, קנעפל מאכער דרייט זיך דארטן אין לאנדן, גייט קיין ארץ ישראל, הער אויס, איטס גאנא קעטש אפ טו יו פיפל וואן דעי, סאו ווערט יעדער ברוגז אז דער אייבערשטער שיקט שיסערס, און הער אויס, דו האסט אויך געשאסן, נאר דיינס איז א פופיק און דעם אייבערשטנ'ס איז א ביקס, ער שיקט א גוי. עניוועי, רבותי לאמיר זיך צוריק קערן צום אייבערשטן, ווייל אנדערש וועט נישט גיין. עניוועי. איך האב געוואלט זאגן אינגעלייט קאלן מיך אפ איך בין דאך נישט אזוי באקאנט וואס טוט זיך אין ווילימסבורג ווייל פארשטייסט דאך אליין איך בין נישט דארט איך בין שוין נישט דארטן חדשים קאלן זיי מיך אפ און זיי שיקן מיר אריין פיקטשערס פון א מקווה שיינע מקווה און דארטן אין די מקווה איז דא א מוראדיגע זאך שטעל דיר פאר ס'איז דא א צעטל פון דבר יום ביומו אויסגעהאנגען אויף די מקווה ס'טייטש אזוי איינער וויל זיך גיין מקדש און מטהר זיין אין די מקווה, האט ער נאך אן אפשן אויך, אויב ער וויל זיך מטמא זיין אין די מקווה, וואס דאס איז בעיסיקלי וואס א מענער מקווה איז געמאכט פאר, פאר זנות, דארט האט זיך אנגעהויבן אלע דורכפאלן פון די אלע קינדער וואס מ'האט זיי מאלעסטעט, איז דא נאך א וועג, וואס טוט מען? שטעלט ער אויס א דבר יום ביומו, און מ'שטעלט זיך צו נאנט, יעדער מוז דאך שטיין נאנט, ווייל קיינער גייט דאך נישט מיט קיין ברילן, מוז מען דאך שטיין נאנט, און מ'ליינט אפ פונקטליך וואס ס'גייט פאר אין דבר יום ביומו. דו הערסט וואס דא טוט זיך? יעצט, די מקווה אז דו קוקסט דערויף איז געמאכט מיט טונקל בלויע טיילס, די וואסער זעט נישט אויס צו זיין אזוי קלאר, און ממילא קענסטו אנכאפן א חבר'ס פיפיק אויך, דארפסט נישט נאר ליינען וואס ס'גייט פאר, קענסט אנכאפן דעם פיפיק, קענסט אים אביסל רייבן ביז ס'וועט ארויסשפריצן, און דאס אלעס, און דאס איז וואס איז זייער נישט גוט, ווערי ווערי ווערי אנפלעזענט, און איך וויל מסביר זיין פארן עולם אז עטס זאלטס עס זייער קלאר פארשטיין, דו ביסט א אידישע טאכטער. טאכטער, דו לאזט דיין מאן גיין אין א מענער מקווה? סקרו הים, הי איז דער פאר סעקס. צוויי וואכן וואס דו ביסט נישט ריין, ער קען נישט האבן פון דיר קיין שייכות, ער קען נישט האבן מיט דיר קיין אינדזשוימענט, סאו עט די ענד אוו די דעי האט ער אינדזשוימענט מיט א בחור, מיט א חבר א אינגערמאן, און מען שטעלט שוין צו די מקווה ס'זאל זיין אזוי אויסגעשירט אז ס'זאל שוין זיין אז מען זאל מקיים זיין ווי מען זאגט. די מצוה. יעצט קודם דארף מען זען אז מ'זאל גיין דארט מיט הענטשוך. דאס וואס טוט זיך אפ אין טשיינע יעצט ס'איז דא א וועלטס מגפה וואס ס'גייט פאר, דאס קומט אלץ ווייל זיי עסן און זיי זאגן בעטס, בעטס איז אזוי ווי מ'זאגט בליינד עז א בעט, סאיז עס איז א פלעדער מויז ס'פליעט ארום, און זיי עסן אויכעט שלענג, כ'האב געזען ווידיאוס כ'האב עס ארויפגעלייגט, און ממילא באקומען זיי די אלע דיזיזעס. דער הייליגער רמבן איז מסביר אין פרשת שמיני דארט אין תורה זאגט מען פאר דאס נישט עסן דאס נישט, א פיש סנפיר וקשקשת און די אלע זאכן איז זאגט דער הייליגער רמבן אז ווי נידריגער מען גייט אראפ טיפער אין וואסער איז דא מער שמוץ, זוהמא, ווייל ס'איז דא אלע מיני חזיריי מיט אלע מיני אינסעקטס מיט אלע פישן מיט אלעם, איז דער אייבערשטער האט געוואלט אז אידן זאלן האבן א דייעט, א גוטן דייעט, א גוטן דייעט מיינט אז זיי זאלן עסן נאר העלטי פוד, האט ער אנגעזאגט אז נאר סנפיר און קשקשת מעג מען עסן ווייל די. אנדערע פיש גייען אסאך נידריגערער אין וואסער און זיי עס קלעבט זיך אין זיי מער זוהמא און ווען אז זיי עסן פיש וואס זענען מזוהם ווערן זיי אויכעט מזוהם דער אייבישטער האט געוואלט אז אידישע קינדער זאלן זיין אן עם קדוש יעדע זאך האט א טעם ביים אייבישטן יעצט דער אייבישטער האט געוואלט אז אונז זאל מען נישט טאטשן און אויסרייבן יענעמס פיפיק אין מקווה און ס'זאל ארויפגיין אויף דיר יענעמס זאמען ווייל אמאל אז טאמער ס'איז נישט אויסגעטריקנט אינגאנצן און ס'ווערט אים נאס דארט אין די הענט, צו ווי? צו דעם פיפיק ווערט אים נאס, צו ווען ער גייט קטנים, וועקט זיך אויף יענעמ'ס זאמען, און עט די ענד אוו די דעי, קען זיין ווייב שוואנגער ווערן פון אן אנדערן, און דאס איז געווען מיט בן סירא. בן סירא איז געווען א זון פון ירמי' הנביא, וואס די רשעי הדור האבן נישט געוואלט ער זאל זאגן נביאות אז ס'וועט קומען שלעכטס, האבן זיי אים אנגעכאפט אין די מקווה, זעט אויס ס'איז שוין געווען אן אלטע טרעדישן דאס, זיי האבן אים אנגעכאפט, געהאט אין די מקווה און זיי האבן אים אויסגעריבן און די זאמען איז אריינגעשפריצט אין די מקווה, האט דער אייבערשטער נישט געוואלט חלילה אז ס'זאל געשען אזא אומגליק אז ירמי' הנביא זאל האבן זרע לבטלה, הגם ס'איז געווען באונס, דער אייבערשטער האט געמאכט אז די זאמען האט געשווימען אין די מקווה, און ווען ירמי' הנביא'ס טאכטער איז געקומען דארט אין מקווה איז אין איר אריין די זאמען פון ירמי' הנביא און זי איז שוואנגער געווארן דערפון, און דאס קינד האט מען גערופן בן סירא, און די גמרא זאגט אז בן סירא כשר הוי ווייל ס'איז נישט געווען קיין ביאה אסורה. ס'דא עטס ווייסט אן אלטע מלחמה געווען אין סאטמאר רב מיט אנדערע גדולים וואס האבן געהאלטן אז מען מעג מאכן א הזרעה מלאכותית דאס וואס חיים שיע האט געמאכט צו באקומען די צוויי די מיידלעך די פאטעריקעס אסאך אנדערע האבן עס געמאכט דער בעלזער רב האט עס אויך געמאכט איך געדענק ווען איך בין געווען א בחור אין סענדס סטריט ס'ארומגעפלויגן די אלע פאשקווילן יעדער האט עס געמאכט ר' משה האט געהאלטן אז ס'איז ממזרים ניין? ר' משה האט געהאלטן אז מען מעג, און סאטמאר רב האט געהאלטן אז ס'ממזר. ר' משה האט געהאלטן מען מעג ווייל ס'איז נישט דא קיין בעילת איסור, געהאלטן מעג מען, נישטא קיין שום פראבלעם, און סאטמאר רב האט געהאלטן ס'ממזר. יעצט צו ס'ממזרים צו נישט האט קיינער נישט געהאלטן מיטן סאטמאר רב, יעדער האט געהאלטן קיין ממזרים איז עס נישט ווייל ס'מוז זיין א ביאת איסור אז ס'זאל זיין ממזרים. און אין שלחן ערוך אין סימן קפ"ג אין הלכות נדה שטייט קלאר ארויס אז א מענטש איז נישט

ווייל לכאורה די אלע אנדערע זענען מער גערעכט ווי סאטמאר רב, און הרב ברייש האט זיך אנגענומען זייער שטארק פארן סאטמאר רב, אבער למעשה איז עס געבליבן א דבר התלוי במחלוקת, למעשה טוט עס די גאנצע וועלט ווער ס'האט נישט קיין קינדער, מען טוט עס אפילו ווען מען האט יא קינדער, פרויען רעדן צו איינער דעם אנדערן, כ'האב שוין גערעדט א גאנצע אריכות וועגן דעם וויטש איז אלסא ראנג, אבער איך גיי נישט נעמען קיין צדדים צו דער צד איז גערעכט צו יענער צד איז גערעכט, אבער דאס איז וואס אונז האמיר פונעם סמ"ק ישן, איז למעשה דער אייבישטער האט געוואלט אונז זאל מיר זיין א הייליג פאלק מען זאל וויסן יעדעס קינד ווער עס איז, וכדומה, למעשה האט ער אונז געגעבן א תורה און אונז געגעבן אויכעט א רעסעפי בוק וואס מען זאל קאכן און וואס נישט און וואס מען זאל עסן, פליישיגס און מילכיגס טאר מען נישט, פיש און פלייש איז אויכעט, ווענדט זיך וויאזוי די גירסא דארטן אינעם ש"ך. ס'איז דא וואס זיי האלטן דער ש"ך ברענגט צו אז מען טאר נישט עסן קיין פיש מיט מילכיגס אויכעט. געשמאקלעך. עס איז דא וואס זאגן אז נתחלף לו מילכיגס און פליישיגס, עס איז דא וואס האלטן אז פונקט אזוי ווי מען טאר נישט עסן פלייש מיט פיש, די זעלבע טאר מען נישט עסן מילך מיט פיש, ווייל די מילך קומט פון א בהמה און עס האט געוויסע קערעקטעריסטיקס וואס דאס איז זייער נישט געזונט אז מען עסט עס אינאיינעם מיט פיש, פארוואס? ווייל עס איז אזוי ווי פלייש. ביי די ספרדים איז עס אנגענומען אז מען מעג, און דאס יא, ס'מעג מען זיי האבן אזא גוטן דעליקעטעסי. פיש מיט אונטערגעשלאגענע סמעטענע, עניוועי איז אויך נישט וויכטיג יעצט, האט אונז דער אייבישטער געגעבן א תורה שלימה וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט, און למעשה וויל איך זאגן פאר די אידישע טאכטער די תורה שלימה ס'שטייט נישט ארויס, איך וועל עס דיר ארויסזאגן, ס'נישט דא נאך אזא גרעסטע מקום זנות און אזא גרעסטע. שמוץ קאסטן ווי א מענער מקווה, דער איז נאטינג ווארס דען דעט, ס'שווימען דארט ארום זומען, דער אינגערמאן האט געוואוינט ביינאכט מיט זיין פרוי, ער האט נישט גענומען א שאוער נאכדעם ווען ער איז געגאנגען שלאפן, ווי קומט ער? קומט ער אריין אין מקווה און געט זיך א טונק אריין אין מקווה און דארט זיצט ער. אוי מלא ים, מה פויס וויי האט זיך דארט א שטעל אריין, ער זייפט זיך נישט אפ פארדעם, ס'וועקט זיך אויף די אלע זומען וואס איז פארטריקענט געווארן און ס'נעמט זיך ארום שווימען, כ'ווייס וואס דא טוט זיך און דאס איז וואס דא גייט פאר און ווילאנג דער עולם האט נישט אנהייב צו פארשטיין נקיות, קלענלינעס, האט זיך געלערנט דארטן אין די ברייתא נקיות מביאה לידי טהרה, נקיות, קלענלינעס, טפוי, זיצן אין טשיינע, מ'פרעסט מייז, נישט מייז. מען וועט עסן אייז האב איך אויך ארויף געלייגט א מעסט שלענג אוי סאו דאס דארפט עץ אנהייבן צו פארשטיין אז מען דארף זייער אנהייבן צו וואטשן ווייל זעהסט דאך ס'געט א באפאל די גאנצע וועלט אזא מגיפה און ווער ס'איז נעבעך פארכאפט אין דעם איז אויף צרות יעצט ס'דא אסאך אינגעלייט וואס זיי גייען אין אזאלעכע געי פארלערס געי בעטס סווימינג פולס פאבליק סווימינג פולס די ווייסט נישט ווי סענעטערי דארט איז די מיינסט די ווייסט איך האב גענומען צענליגע און צענליגע שעות קארסן, קורסן, אויף וואסער. דו ווייסט זיך ווי פארצווייגט דאס איז? דו קענסט אריינלייגן עקזעקטלי די זעלבע אמאונט דיסאינפעקטענט אין די וואסער, און איינס איז זיבעציק דעגריס און איינס איז אכציג דעגריס, און די דיפרענס וועט זיין הונדערט פראצענט אנדערש, ווייל ס'האט אויך צו טון ווי ווארעם די וואסער איז, ס'האט צו טון מיט אסאך זאכן, דו ווייסט היידרא? מען גייט אויף דעם אין סקול אסאך יארן, און מען קען אפהארגען א גאנצע סווימינג פול מיט מענטשן. יעצט. ווען דו ווילסט פאלגן א נארמאלן מענטש וואס ער רעדט צו דיר, א מענטש וואס דו קענסט אים, דו הערסט פון אים, וויל איך דיר זאגן, זאלסט נישט לאזן דיין מאן זאל גיין אין א מענער מקווה, ער גייט אין א מענער מקווה, דזשאסט טראו אים אוט אוו די האוז, ווייל אויסער דעם וואס ס'איז דארט דא די אלע כשלונות וואס ס'איז דא, איז דא נאך א זאך אז יעדער בחור'ל קומט זיך דארטן מיט א שיינעם לאנגען אנטענע, און ווען ער גייט אריין און יעדער קוקט אויף אים ארויף ציט זיך עס אים אויס, ס'איז א מעדזשיק, חזירים קוקן דערויף און ס'ציט זיך אים אויס, אנטענע, אזויווי א א א קארדלעס אנטענע, און מען שטופט זיך צו צו אים נענטער און נאך נענטער, און אפילו ווען נישט, ער זיצט זיך ביים ווינקל און רייבט זיך דאך אויס אויף דעם, איך פלעג זען אין קלימער איך האב זיך גע'עקלט, איך בין קיינמאל נישט געגאנגען דארטן אין מקווה, איך האב זיך גע'עקלט, איך פלעג זען ווי ס'שווימט ארום זומען, מ'האט דארטן געטון כל דבר אסור, און היינט איז נאך אויך די זעלבע, ס'איז איינציגע מקווה. כ'מיין פון די איינציגע מקוואות וואס סאטמאר האט אין טרעדישן אז דאס מוז בלייבן און זאל מען האבן צוויי זאכן קודם א משמרת לדורות און צווייטענס דארף מען מאכן זיכער אז די וואס זיי ווילן זיך אויסרייבן און טוהן זנות מיט קינדער זאלן האבן ווי דאס צו טוהן ווייל טאמער נישט פארקויפט מען דאך אונז שוין נישט מער ווי עפעס אן אנדערע מקווה און דאס איז סאקמער אלע יארן געווען יצחק וואלף שטערן מיט וועלפערט עלפערט. עניוועי איז למעשה מען טאר נישט לאזן קיין קינדער און אפילו דיין מאן טארסטו נישט לאזן גיין אין א מענער מקווה ביקאוז עט די ענד אוו די דעי העט ער אהיים קומען אדער געטאטשט אדער געפאטשקעט אדער עט אים טרייען איינער אריין צו שטופן אין די מחילה דעטס אלל דעטס גאנא העפן סאו איף דיס איז אלל דעטס גאנא העפן וואט די יו ניד הים שוד גאו דעיר פאר דו מאך זיכער אז ווען ער גייט אין די מענער מקווה אויב דו קענסט נישט ביי אים פועלן זאלסטו מאכן זיכער אז ער זאל כאטש נעמען א גוטן שאוער פון האלבע שעה מיט גוטע דיסאינפעקטענט מיט זייף מיט עה דיטערדזשענטס מיט אלעם. ווען דו פאלגסט מיך געסט אים א גלעזל בליטש אריין אין ווארעם וואסער און זאגסט זייף דיך אפ דערמיט געט עווריטינג אףף יו. ניין דאס איז נאר א דזשאוק ווייל דאס קען אים אראפציען די הויט אויכעט. הער אויס ער ציעט זיך דאך אויס דעם פיפיק אויכעט סאו וואטס די ביג דיעל. און איך זאג ענק נאכאמאל מען דארף זייער וואטשן די מענער מקווה'ס האבן געברענגט דעם גרעסטן דיזעסטער פאר כלל ישראל קודם האבן זיי געברענגט אז יעדער איינער האט זיך געשפילט מיטן צווייטן, מטמא געווען קינדער. נאכדעם האט עס געברענגט אז זיי האבן מטמא געווען אנדערע, און נאכדעם זיי האבן מטמא געווען אנדערע האט עס געברענגט אז זיי זענען געגאנגען נעבעך אויף סועסייד מישענס און זענען שוין לאנג נישט דא. דאס דאס איז נישט אינדערארדענונג. און טריי טו טעיק איט פראם סאמבאדי דעט נאוס וואט הי איז טעלינג יו. איך האב נישט קיין שום נגיעות. יעצט האבן זיי געמאכט, האבן ארויפגעשטעלט א פיקטשער באט יעצט קענסט דאך עס נישט זעהן, די וואס זיי הערן דעם האטליין, ווייל דאס איז דאך. א רעקארדינג איז דא א שיינע פיקטשער פון א מקווה, איך ווייס נישט פונקטליך ווי דאס איז, ס'איז דא הונדערטער מענער מקווה, ס'איז דא א שיינע פיקטשער פון א מקווה און ס'שטייען דארטן צוויי אינגעלייט איינער לעבן אנדערן, דאס וואסער שאקלט זיך, זעהט ווי דאס וואסער רירט זיך, סאו בעיסיקלי אונטערן וואסער ארבעטן זיי ארום, און ס'איז דא א גרויסע טאוועל ארויסגעשטעלט און דאס איז נעבעך דער. יום ביומו צעטל, דבר יום ביומו צעטל, און ס'הענגט דארטן שיין אויף די וואנט, און יעדער ליינט עס שיין אפ, מ'זיצט א האלבע שעה אין וואסער און מ'רעדט זיך דורך, און מ'דערציילט דאס מיט יענעם, און מ'זעט אז דארטן אויף די אנדערע זייט מקווה וואנט ליגט אויך, זיצט שוין אויכעט א אינגערמאן, איך ווייס נישט צו ער האט אויך א דבר יום ביומו צעטל צו סתם ער האלט מיט, ס'איז זייער פיין, און דערווייל רייבט מען זיך און מ'קראצט זיך. וויאזוי האט דער בארדיטשובער רב געזאגט אז רייבן. קראצן, תשרק, דאס איז די פרויען רייבן און קראצן פאר פסח, דאס ברענגט זיי א גוט יאר. רבותי, דאס איז דער עולם רייבט זיך אויס אין מקווה, תשרק, מען רייבט זיך, מען קראצט זיך, מען קראצט נאך צו א בחור'ל אין די זייט און מען זאגט אים אנטשולדיגט, דאס ברענגט אויך א גוד טיים אויף די וועלט. א גוד טיים נעבעך, עניוועי. כ'האב זייער שטארק הנאה דו האסט צוריק געענטפערט פאר דעם וועגן די איסור קעגן די סמארטפאונס, באט איין זאך האט איר פארגעסן, אלע רעבישע קינדער האבן עס,

פארמאכט א מקווה סאיז הייסט מקוואות מהרש"ב בין איך אמאל געווען ביי רב וואזנער נאך ווען ער האט געלעבט פארשטייט זיך נאכן טויט בין איך שוין נישט געווען און ער האט ארויס געגעבן א תשובה ספר און ער שרייבט דארטן אז דער מהרש"ב איז א טועה בדבר משנה דאס וואס ר' יאנקל לאנדא זאגט נאך אין זיין נאמען אז ער האט געזאגט מען זאל מאכן כמוציא רימון איז א טועה בדבר משנה און די זעלבע שרייבט דער מנחת יצחק ער איז א טועה בדבר משנה יעדער מאכט אים פאר א טועה בדבר משנה. און כ'מיין אז הרב ברייש האט אים אויך געמאכט א טועה בדבר משנה, ווייל זיי האבן דאך נישט געוואלט אז ליובאוויטש אז הרב לאנדא זאל האבן זיין וועג, עניוועי ער האט עס עניוועי געמאכט. בקיצור א איד האט מיך גערופן ער וואוינט אין קרוינהייטס זיין טאטע איז געווען, כ'מיין היינט וואוינט ער שוין אין רוסלאנד, אין אוקריינע, זיין טאטע איז געווען א רב דארטן און ווי די מהרש"ב איז געווען די רבי, און דער איד האט מיך גערופן ער הייסט ר' שמואל פלאטקין. ער האט מיך גערופן אז איך זאל קומען איבערמאכן און בויען א נייע מקווה פאר די שטאט וואו ער האט איבערגענומען, ער האט איבערגענומען זשיטאמיר. משא כ איך קום אראפ, טו אווער שאק און טו אווער סורפרייז, די מינוט ווען אונז זעמיר אנגעקומען צום עירפארט, די ווערי סעקאנד איז קעגן געקומען די גאנצע שטאט, און א איד קומט צו איינעם צו און ער זאגט, איר ווייסט, אייער טאטע ווען ער איז אוועק געגאנגען אין די פ'ס, אין די תר"פ'ס, האט ער איבערגעלאזט דא א ספר ביי מיין טאטן און איך האב עס, און אפשר איז עס א. עפעס ווערד, מיר איז עס גארנישט ווערד, איך קען עס נישט ליינען. דער ספר באשטייט פון לאמיר זאגן צוואנציג בלאט, און פופצן בלאט איז פונקטליך ווי ער האט אלץ געמאכט א מקווה חבד במחתרת כדי ס'זאל בלייבן פאר די דורות הבאים, און פינף בלאט איז ער שרייבט וויאזוי די מהרש"ב האט זיי געהייסן מאכן א מקווה חבד. יעצט, הרב לאנדא שרייבט עס אויכעט, נאר ער האט עס געשריבן אין תשכ"ב, און ער זאגט, וציוה לי רבינו נשמתו עדן, איך זאל מאכן דעם לאך כמוציא רימון. שרייבט הרב לאנדא, איך בין דורך א מלחמה, איך בין דורך אסאך, איך געדענק נישט פארוואס, אבער איך געדענק ער האט מיר געזאגט א טעם כמוס, און אויף דעם האבן די אלע מחברים געלאכט פון אים, דער איד האט באקומען דעם ספר, זעה איך שטייט דארט אזוי, ער איז געווען א חבר מיט הרב לאנדא ארום צו גיין מאכן מקוואות במחתרת, שרייבט ער, וציוה לי רבינו נשמתו עדן איך זאל מאכן די לאך זאל זיין כמוציא רימון, אבער ער זאגט נישט אינני זוכר טעמו, ער געדענקט יא דעם טעם ווייל ער האט עס געשריבן דעמאלטס נאך, און וואס איז דער טעם?

ס'איז א חיבור צו נישט? טאמער ס'איז כמוציא רימון שטייט אין ריטב"א מלקות דף ג, איז דאס וואס ס'שטייט דארטן אין די גמרא אז די מים שבחבית ווערט נישט טהור איז ווייל דאס איז נאר א שפופרת הנוד נישט קיין מוציא רימון, ווען ס'איז א מוציא רימון וואלט עס ווען געווען טהור. די זעלבע שטייט אויך אין צו מאכן מיר א השקה, יא, ס'איז דא א גאנצע מחלוקת צו מ'קען משיק זיין א ווארעם וואסער מיט קאלט וואסער, מים מיט צונן, מיט יפים ורעים, מלוחים מיט מתוקים, ס'איז אין מסכת ביצה, זאגט דארטן קלאר די שיטה מקובצת אז דאס איז נאר ווען די לאך איז כשפופרת הנוד, טאמער ס'איז כמוציא רימון איז אלעס כשר, סא זעהט אויס אז ער האט געהאט א טעם פארוואס ער האט געוואלט מ'זאל עס מאכן כמוציא רימון ס'זאל נישט זיין קיין קטפרס, ווי איך האב שוין געהאט דאס, איך בין געפארן אויף ארץ ישראל, איך בין אריין צו רב וואזנער, איך האב אים געזאגט, איר זאגט דא אז ער איז א טועה בדבר משנה, פון וועם רעדט איר דא, פונעם מהרשב צו איר רעדט פון רב לאנדא? זאגט ער הער אויס, אויב רב לאנדא זאגט עס נאך פון מהרשב איז דער מהרשב אויך געווען א טועה בדבר משנה ווייל ס'איז נישט דא אין גאנץ הלכות מקוואות אזא הלכה פון מוציא רימון. האב איך אים ארויסגענומען דעם ספר, די פינף פעידזשעס, און ער האט געזאגט איך וועל אים מוזן איבערבעטן מיטן נעקסטן חיבור. ער איז דאך מורא'דיג גערעכט! ער איז דאך הונדערט פראצענט גערעכט! ס'איז דא אין דברי חיים וואס איז דער מקור פון די גאנצע זאך פון קטפרס, שטייט קלאר א פיקטשער פונעם הייליגן דברי חיים'ס האנט, ער זאגט און דער צינור איז כשפופרת הנוד. שפופרת הנוד איז דא א פראבלעם מיט. קטפרס צו נישט, אבער ווען ס'איז טאקע כמוציא רימון, מאן יימר אז ס'איז נישט קיין חיבור? אין פעקט ס'איז דא אסאך אחרונים וואס זאגן דאס הייסט אזוי ווי איין מקווה, ס'איז נישט קיין חיבור, ס'איז איין מקווה אינגאנצן. האב איך אים געפרעגט ווער איז געווען דער טועה בדבר משנה, דער מהרשב איז געווען דער טועה בדבר משנה צו רב לאנדא, רבי יעקב לאנדא? זאגט ער ווער ס'האט עס נאכגעזאגט איז א טועה בדבר משנה, ווען כ'האב אים דאס געוויזן איז ער שטיל געשוויגן. די זעלבע בין איך געווען ביי נאך אפאר וואס האבן געשריבן אזוי. איז למעשה דו זאגסט אזוי. אז אונז זעמער נישט זייער בית הכסא'ס און זיי זאלן וואטשען וואס זיי שרייבן. יעצט לאמיר גיין צו שטאט, אויף וועמען רעדסטו דא? דו רעדסט דא אויף די פריעריגע רבנים צו אויף די היינטיגע? ווייל די אלטע און אלטע רבנים, איך וועל זיי נישט זאגן ביי נאמען ווייל באלד וועסטו אנהייבן צו שרייען, האבן אונטערגעשריבן אז מען טאר נישט פארן אויף פלארידע, פוי פלארידע! און דא רעדסטו פון רבנים וואס זיי זענען געווען אונזערע רעבעס, מען האט אויף זיי זייער ארויפגעקוקט. דאס לצנות איז שוין דעמאלטס געווען, דאס לצנות האט זיך נישט יעצט אנגעהויבן, עס זענען געגאנגען אלע גדולי הרבנים און די גרעסטע אויך, און זיי האבן אונטערגעשריבן מען טאר נישט פארן, ס'איז אן איסור צו פארן אויף פלארידע, פוי, מיאמי ביעטש פלארידע, סאו האסט יעצט א פראבלעם מיט די היינטיגע רבנים? די אלטע דרעקעס זענען געווען די זעלבע ווי די. און דו האסט נישט געקענט זאגן גארנישט אויך נישט ווייל די מינוט דו האסט עפעס געזאגט אוי דו רעדסט אויפן רעבן וועט זיך שלאגן מיט דיך מ מ מ'עט דיך מ מ'עט דיך מ וועסט מיך קישן אין תחת עס איז אלע צעטלעך קעגן פלארידע דארט געווארן אונטערגעשריבן סאו וואס ווילסטו אונז זאל מיר נישט זיין זייערע גארביטש קענס זיי האבן דאך גענוצט אונז פאר גארביטש קענס אלע יארן דאס האב איך דיר געוואלט זאגן יעצט לאמיר גיין ווייטער. כ'האב געוואלט זאגן אז דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם ביי אונז ווייל אונז אלע ארבעט מיר אן די פראפער העלפ מיט אנדערע ווערטער אזוי ביי אונז איז דא אינגעלייט וואס זענען סייקאלעדזשיסטס, זיי האבן שוין מטמא געווען פרויען, איך האב אליינס שוין ארויסגעווארפן פון אמעריקע איינעם וואס פיר פרויען זאגן אז מען האט זיי מטמא געווען, ער האט געדארפט מאכן חתונה אין אמעריקע האט ער חתונה געמאכט אין קענעדע, ער איז פון אנטווערפן, א בעלזער אינגערמאן, ס'איז געווארן די נייע מנהג, א דאקטער מוז גיין צו לערנען זיך כ'ווייס נישט וויפיל יאר, צען יאר, צוועלף יאר, און ביי אונז נעמט מען א שנעלן קוויק קאורס, און דער. קוויק קורס מאכט אז אונז זאל מיר אלעס קענען און מען לייגט צו אביסל אייגענע געפילן און מען קען שוין יענעם מענטש ווייל ער איז א קאמיוניטי מענטש, דער אמת איז דער עולם כאפט נישט אז עטס קענטס קיינמאל נישט קענען א מענטש, איך קען זייער אסאך מענטשן וואס כ'האב זיי געקענט פון די נאנט און מ'האט אויף זיי צוזאמגערעדט זאכן און איך ווייס אז זיי זענען געווען אזוי אפגעהיטן אין אלע עניינים אז ס'לאזט זיך גארנישט זאגן, מ'האט זיך אויסגעלערנט. ס'איז דא א סייקאלעדזשיסט וואס האט געוואלט קאנווינסן עפעס א פרוי, האט זי איר געזאגט זאלסט וויסן מען רעדט אויף דיין מאן, מען רעדט, מען רעדט, האט זי געזאגט כ'הייב נישט אן צו וויסן וואס דו ווילסט, איך קען מיין מאן גוט, איך קען אים יעדע נאכט און איך זעה וויאזוי ער פירט זיך אויף, וואס מען רעדט אויף אים, דאס קען זיין אז ס'איז דא מענטשן וואס זענען זייער פיין אין בעסמעדריש, זיי העלפן פאר יענעם, זיי טוהן און זיי מאכן אלעס, ס'קומט אבער אין שטוב איז א דיפרענט פערסאן, פארוואס? כמה ענינים, ס'דא עצה איינער דער רוט האט א גאנצע אריכות וועגן א מאן וואס האט נישט געהאלפן אין שטוב און ס'האט זיך שיער געווארן דארט א גט און מ'האט עס צוריק געשטעלט אן טיים און ס'האט זיך אויסגעוויזן אז דער יונגערמאן האט געטענה'ט אז זיין טאטע האט אים אביוזט און זיין מאמע וועגן הויז ארבעט געשריגן אויף אים און אלעס און אין די ענדע האט זיך אויסגעוויזן אז ער האט איר קיינמאל נישט געזאגט ער האט א שוואכ קייט אין הויז ארבעט, באט אדער דען דעט האט ער איר געגעבן אלעס וואס זי האט געברויכט און זי האט נישט קיין שום מין פראבלעם געהאט, נאר עפעס א שלעכטע חבר'טע האט איר נישט פארגינען אדער וואס האט זי איר אנגעהויבן משוגע צו מאכן, א שלעכטע חבר'טע האט איר געזאגט דו לאזט דיך אזוי פון דיין מאן, איך וואלט זיך נישט געלאזט, סאך זאגן איך וואלט זיך נישט געלאזט, איך וואלט זיך נישט געלאזט. עט די ענד אוו די דעי לאזסטו דיך דאך נאך אסאך מער ווי יענער, סאו איך וויל איין זאך דיר מאכן קלאר, דו ביסט נישט לייסענסד, און אפילו ווען דו ביסט יא לייסענסד, ס'איז דא א פרוי וואס ארבעט פאר א גרויסע ארגענעזעישן אין בארא פארק וואס כ'האב אויף איר מערערע קאמפלעינטס, און כ'בין יעצט געוואויר געווארן פאריגע וואך אז ז'איז גאר א גרושה אויכעט.

און למעשה עט די ענד אוו די דעי קען זיין זיי האבן זיך גוט גוט גוט צוגעריבן צו דעם ווייל זיי האבן טאקע געהאט פראבלעמס, זיי האבן זיך אויסגעלערנט האו טו פוט טו פיט אן די ערט, און דאס איז וואס איך וויל טרייען מסביר צו זיין, אונז דזשאדזש מיר א מענטש נאר ווען ער קומט אריין האט מען אים שוין אפגעדזשאדזשט אפגע'פסק'נט ער איז דאך א באקאנטער משוגענער. ער איז גארנישט אזוי משוגע, ער פירט א שיינע שטוב, ער האט וואוילע קינדער, ער האט א וואוילע פרוי, ער ברענגט שיין פרנסה, גארנישט אזוי משוגע. ווייל דו האסט אים אנאליזירט אז ער איז משוגע, דאס מיינט נישט אז ער איז משוגע. דאס מיינט אז דו זאלסט דיין אנאליסיס מאשין ריבאוטן. און דאס איז וואס איך טריי מסביר צו זיין, מען לאזט זיך פון מענטשן, סייקאלעדזשיסטס און סייקייעטריסטס, און מען לאזט זיך פון טאטעס און מאמעס. איך זאג נאכאמאל, יעדער ווען דו זעסט דיין טאטע פארפירט זיך, זאג אים, גאו סקרו יורסעלף איך האב שוין פארציילט, ס'איז געווען א מעשה אין קרית יואל, א מיסיס פישער פישער, זי שטעלט צאם דריי שידוכים מיטאמאל. שעים אן האר. זי אליינס איז א אישה זונה וחלולה. איך דערצייל א מעשה וואס כ'האב געהאט מיט די פישער. איר זון האט מיין מאלעסטעט, און איך בין איר געגאנגען זאגן אז איך גיי יענעם איינזעצן. זי האט מיך אראפגערופן אויף קרית יואל, איך בין געגאנגען צו די סטעיט פאליס, ווייסט ס'איז נישט אזוי גרינג ווייל דארט איז דאך דא די געהיימזע פאליציי. איך האב נישט קיין מורא פאר קיינעם, איך בין געגאנגען, מ'האט מיך געסטראשעט, איך האב זיי געזאגט איין זאך, יעדעס ווארט וואס דו זאגסט גייט אריין אין די פייל. סאו האבן זיי זיך אפגעלאזט, נאכדעם איז ער געגאנגען צו די מיסיס פישער, מ'האט איר געאפערט צוואנציג טויזענט דאלער, און זי האט עס גענומען, און זי קאלט מיך אפ, ר' נחום איך ווייס נישט, איך האב מורא מסירה, זאג איך ליסען, איף יו טוק מאני, זאלסטו געדענקען איין זאך, דו האסט געהארגעט דיין זון, און אזוי איז טאקע געווען, זי האט גענומען עפעס א משוגענעם שידוך פאר אים, שנעל חתונה געמאכט, און מ'האט זיך דארט געריסן און משוגע געמאכט, אייזקרים האט נישט געטארט הייסן אייזקרים, נאר קערשנזאפט פארפרוירענע, שוין, איך האב דאך שוין געזען מיט וועם איך האנדל, האב איך זיך אפגעלאזט, נא, איך בין נישט דא יענעם צו טון טובות ווען ער בעט נישט, האב איך זיך אפגעלאזט, און מיסיס פישער טראגט אן דרײַ שידוכים מיט אמאל, און א מיידל האט צו מיר געוויינט, זי האט מיר געזאגט פאר די חתונה, זי האט געזען דעם בחור, קען ער קומען פון לאנדאן, מאנטשעסטער, מען האט אים געוויזן אויפן גאנצן אויף פינף מינוט, און די אנדערע האט מען געוויזן א לענגערע צייט, האט זי מיר געזאגט, איי דאונט טינק דעט דיס איז א נארמאל פערסאן, איי טינק דערס סאמטינג וויט הים, זאג איך איר, ליסען דיער, איטס יור פריווילידזש טו טעל יור פאדער טו גאו דראפ דעד, אדער יו קען טעל הים טעיק א לאנג לאנג וואק אן א שארט פיער, דאונט געט קעריד אינטו איט. נו, זי האט דאך נישט געהאט ווער ס'זאל איר געבן סופארט, מען האט גערופן שלמה יאנקל געלבמאן'ס טאכטער מיט דעמס שוועסטער מיט יענעם וואס מען האט איר געגעבן ליגן סופארט און לויט איין גירסא האט זי מיר אפילו געזאגט אז מען האט איר געגעבן צו טרינקען אלקאהאל אויכעט אדער סאטמאר האט אנדערע זאכן ווייל זיי זענען דאך גענגסטערס ביקאוז ווען שי קעים אוט אוו דער שי אלוועיס פעלט סאו קאנפיוזד נאכדעם וואס מען האט איר געגעבן חיזוק. און בקיצור מ'האט איר אנגעשוואנגערט א בעיבי און איטס הערס טו סטעי, שי איז א יונג מיידעלע פון אכצן ניינצן יאר און שי איז ביזי ברינגינג די טשיילד צו די סקול יעדן טאג און אהין און צוריק און ער מאכט זיך דא א לעבן ווייל ס'איז דאך א בראוקן פעמילי אן ימח שמו וזכרו דער שייגעץ און מ'נעמט אדווענטעזש פון אזא מיידל און עטץ האטס א חשבון אז משיח גייט קומען היינט? היום? הע, טינק טווייס, טינק טווייס, מען נעמט אידישע קינדער? דאס איז פונקט אזוי ווי די מעשה פון סדום און עמורה, א מיידעלע האט געגעבן פאר א אלטע אלמנה צו עסן, זי האט געטוישט איר טאפ מיט איר, מען האט געזען אז יענע לעבט צו לאנג, האט מען געכאפט אז ס'איז די מיידעל, און מען איז געגאנגען, און מען האט גענומען מען האט זי אנגעשמירט מיט האניג און ארויף געלייגט אויפן דאך און אלע בינען זענען געקומען און זיי האבן זי צוביסן, און דער הייליגער באשעפער האט דערהערט די קולות, ווייל ס'איז זיך איר טאקע נישט געקומען, האט דער הייליגער באשעפער געזאגט. ארדה נא איך וועל אראפגיין איי גאטע סי וואטס העפענינג דער ביקאוז איך קען שוין נישט גלייבן אז אזאנס געשעהט און דעמאלטס האט דער אייבישטער געמאכט ארדענונג מיט סדום און עמורה און ווען דער אייבישטער וועט אונז שוין ברענגען דעם פיינעל גואל צדק עט ער מוזן איבערבעטן סדום און עמורה פארן רשעות וואס ער האט געטוהן מיט זיי ווייל זיי זענען נאך נישט געווען אזאלכע גרויסע רשעים ווי דער היימישער עולם ווי סאטמער און אינווידערהיים בעלז אלע איך מיין נישט דווקא סאטמער. רשעים ארורים האט פארפירט מענטשן מיט אלע מיני זאכן, איך בין געווען פארמישט מיט א קעיס, כ'האב געזאגט יענעם לאז דיך אפ פון דעם שידוך, דאס איז א קראנקע משפחה, איך קען ביידע צדדים, און זי האט געארבעט און געארבעט און געארבעט ווייל מ'האט איר אנגעדרייט, און דער סוף איז געווען אז יעצט האט זי באקומען עפעס א איידעם איז ער קראנק געווארן און א זון איז ער, זי איז אויף צרות, קאלט זי אפ, זי קאלט יענעם מ'זאל מוחל זיין, זאגט יענער הער אויס. איך בין נישט אין די ביזנעס פון די מחילה, דאס איז דעם אייבערשטנ'ס ביזנעס, דו האסט מיר וויי געטון, האסט מיך אריינגעפירט אין א שמוציגן שלעכטן קראנקן שידוך, אלע קינדער עז טיים גאוס ביי ווערן דארט קראנק, ענד דעטס איט, סאו וואט שוד איי דו, איך זאל דיר מוחל זיין? פארוואס? פאר דיין שיינעם פנים? דאס וואס מענטשן טוען, מען קאלט אפ, מען קאלט, מען טוט, מען מאכט, עניוועי. ס'איז גוט, משיח העט קומען, יא, די שאלה איז נאר ווען און פאר וועם משיח גייט פאר אים קומען, פארוואס האט זיך אנגעטון טלית און תפילין היינט, מען האט אזויפיל בא'עוול'ט מענטשן אז ס'איז נישט דא דאס גלייכן, און די זעלבע געשעהט יעצט מיט די סייקאלעדזשיסט, מען נעמט סייקאלעדזשיסט, מען גייט זיך לערנען, מען נעמט א שנעלן קוויק קאורס, און סגייט מיט גרויס געלט, ווייל די מיידל, די ווייבל וואס איך טוה פאר איר וועגן דעם נעבעך, כ'האב איר, ביז כ'האב איר פארשאפט א גט, הע הע הע, יעדע זאך האט געדויערט, און די רב האט מיך געסטראשעט,

קאמאן פון דעם, הי וואנטס איט טו בי פערפעקט, פערפעקט, עז פערפעקט עז איט קען בי, און דאס הייסט א מקח טעות, שטייסט וואס דא גייט פאר, און האט ער מיך געסטראשעט ס'עט זיין א גט מעושה, האב איך אים געזאגט אזוי, קודם כל האב איך נישט קיין מורא פאר גט מעושה'ס אינגאנצן, איך לאך פון דעם, ווייל אויב א גט מעושה איז א פראבלעם, איז שוין דא הונדערטער יארן גט מעושה'ס, און יעדער איינער וואס ער איז גע'גט דארף ער וויסן צו עס איז נישט קיין גט מעושה, און צווייטנס איז דא א חתם סופר בתשובה, מען זאל רעדן צום מושל העיר אז ער זאל אים קנס'ענען געלט יעדן טאג. סא זעהט אויס אז דער חתם סופר איז געווען אדער אן עם הארץ, ער האט נישט געוואוסט אז דאס הייסט א גט מעושה, אדער האט ער געהאלטן אז מען מעג עס יא טוהן, סא איך בין נישט אזוי דערשראקן פאר די אלע זאגן גט מעושה'ס גט מעושה'ס גט מעושה'ס, איך ווייס נישט וואס די מצב איז דארט געווען, און אסאך מאל קען מען זיך פארלאזן אז ס'איז אינגאנצן נישט געווען קיין געהעריגע קידושין, דאס ווייבל איז א מקח טעות מיסודו ומעיקרו, איך וואלט נישט געהאט די גאטס איך זאל מיך ארויסשטעלן. און איך זאל זאגן איך בין עס מתיר? ס'איז דא רבנים וואס זיי טוען עס. דער רב פון פילאדעלפיע האט עס געטון, אנדערע האבן עס געטון, כ'ווייס נישט, ס'איז דאך סוף כל סוף איז דאך דא אזא זאך אז ס'איז דא א קידושין טעות און מען גייט ארויס אן א גט. ס'איז דא צוויי תשובות אין ר' משה פיינשטיין, איינס איז אינעם ערשטן חיבור און איינס איז אין זעקסטן חיבור, שרייבט ער דארטן אז א פרוי איז געוואויר געווארן אז איר מאן איז אין אין צו משכב זכר און זי עקלט זיך דערפון, שרייבט ר' משה קלאר א תשובה, דו ביסט מותר חתונה צו האבן צו וועמען דו ווילסט אן א גט. דאס איז ר' משה פיינשטיין דאס איז נישט א מלייט פיליפס דער עם הארץ דער בהמה דער תחת שטופער דער ר' משה איז געווען א גדול הדור איז געווען פון די גרעסטע גדולים אין די לעצטע כ'ווייס נישט וויפיל הונדערט יאר דער מענטש האט געהאט די גאנצע תורה ביי זיך כ'האב זיך פארציילט א מעשה אז ר' משה איז אמאל אינמיטן קידוש איז געווען דארט אין סוכות האט מען געמאכט א גרויסן קידוש פאר יעדן אין די סוכה אין די איסט-סייד און פלוצלינג איז ר' משה איז נעלם געווארן אויף א האלבע שעה איז זיין זון זיך שוין געלאפן זוכן טאטע וואו ביסטו זאגט ער איך וועל דיר זאגן די אמת דא האט א רב נאכגעזאגט א רש"י

טרי ענד ע העלף פוט טאל באט הי וואז סאטש ע דזשייענט דער וואס נאט וואן לעטער אף די טורא דעט הי דידענט נאו עניוועי סאו בקיצור איז ר' משה איז א מתיר נאר ער שרייבט דארטן איין זאך ווען די ביסט געוואויר געווארן אז דיין מאן איז א חזיר א משכב זכר'ניק און די האסט ווייטער נאך געוואוינט מיט אים ווייל די האסט געקלערט אפשר מען האט עס קענען אויסארבעטן אדער די האסט געקלערט ער האט אסאך געלט צו וכדומה דעמאלטס האסטו נישט קיין היתר ארויסצוגיין אן א גט ביקאוז יו עקסעפטעד אפאן יור סעלף עפטער יו פאונד אוט אזוי שרייבט ער קלאר ווען נישט

יו דאנט נאו וואט יור דואינג ענד דען דעטס איט איטס נאט גוד איטס נאט גוד פאר יו איטס נאט גוד פאר עניבאדי און דעיס וואס איך וויל יעצט רעדן פון דעם און איך שטעל ארויף דא די פרוי זי איז הונדערט פראצענט גערעכט מיט דעם און יעדער הערנט זיך אויף אונזער בארד ווי מען זאגט דרייוון איך וויל פרעגן א זאך ווען איינער איז א לייסענסד דאקטער קוקט מען נישט נאך דעם וויפיל יאר ער איז שוין א דאקטער פינף יאר צו צען יאר צו פופצען יאר צו צוואנציג יאר פארוואס זאלן אונזערע אידישע יונגעלעך און מיידלעך זיין ארגער ווי יעדער פארטאריקאנער און יעדער ספאנישער אין די גאס? דער ספאנישער גייט אויך זוכן א גוטן דאקטער, כאטשיג ער האט נישט קיין געלט צו באצאלן. סאו איך שטעל עס ארויף ווייל איך וויל אז דער עולם זאל זען אין וואסערא משוגעים הויז אונז לעבן מיר. אונז לעבן אין א משוגעים הויז, דעטס וואט ווי אר היר פאר. און מ'הרג'עט מיר אפ אונזערע קינדער און טאמער נישט קומען נאך די גט חז ל איך ליז אלץ די גט מאכערס און ער זעט די מצב אבער קען זיך נישט גט'ן און עס'ט דויערן פינף יאר ביז ד'עסט קריגן א גט א פרוי האט צו מיר אמאל געוויינט דער רב האט איר געסטראשעט פינף יאר האב איך איר געזאגט אזוי די האסט צוויי וועגן שני דרכים איינס איז די קענסט מארגן האבן א גט און גיין אין קאורט און אז די האסט מורא פאר דעם וועל איך דיר געבן נאך אן עצה עסט עס האבן פינף יאר ארום באט עט ליסט פינף יאר ארום עסטו זיין פריי און אין די פינף יאר עסטו נישט פאמפען א בעיבי יעדע נאכט און און ס'עט ארויסקומען וואס ס'עט ארויסקומען האט זי מיר געזאגט איך בין גערעכט. זי האט געווארט פינף יאר און נאכדעם האט זי באקומען דעם גט. דעטס איט. קומען די גט מאכערס צו, וואס וועט זיין פינף יאר? פינף יאר ארום עסטו האבן נאך פינף דיינגעס מיט וועם זיך צו פארען, פינף קינדער. אקעי, איך וויל נאכאמאל מסכם זיין וואס כ'האב ארויפגעלייגט, ווייל איך האלט אז מען דארף אריינקוקן אין דעם, און ס'איז געווען איינער וואס איז געקומען פון אנטווערפן, וואס ער איז געקומען דא און ער האט נישט געהאט ווי צו עסן ביינאכט, האבן אים די סייקאלעדזשיסט פרויען, די די קראנקע פרויען וואס האט זיך געגעבן סייקאלעדזשי, האבן אים געקאכט עסן מיט אלעם, ער הייסט זישע האנשטאדער. היינט הער איך האט מען שוין יעדער ווייסט שוין ווער ער איז היינט קומט ער נישט אויף אמעריקע ווייל ער האט סאמע פרויען וואס האלטן ביים קומען עדות זאגן קעגן אים אז ער האט זיי גערעיפט גערעיפט RAPED צוצורעדן א פרוי הייסט א רעיפ ווייל ער האט געוויסט זיי זענען פארהייראטע פרויען און זיי האבן מענטל פראבלעמס און ס'איז דא נאך אסאך און מען דארף זייער וואטשן און ווען איינער האט שוין לייסענס מיט אלעם איז ער דען שוין וואלנערעבל ווייל לייסענס מאכט אים אז מען זאל נישט דארפן אבאכט געבן אויף איסור יחוד איט טעיקס אוועי די urge פראם סעקס? איט דאזענט קעיר, ווי מער זי עפענט זיך אויף גייט עס אלץ ארגער און ארגער ביקאוס זיי פיגער זי קען שוין נישט צוריק ציען ביקאוס שי רילי געיוו הים פאר אינסייד לייף. סאו הערטס אויס וואס די פרוי האט צו זאגן און ענד דזשאדזש יור לייף עקארדינגלי. איך וויל בכלל זאגן נאך א זאך, איך האב עס שוין אסאך מאל געזאגט איך מוז עס איבערזאגן, עטס ווייסט די ליטווישע גייען מיט אייגענע לאנגע האר, די ליטווישע גייען. און אזוי, און זיי גייען אזוי. די חסידים האבן אויף זיך גענומען אסאך מער חומרות מיט זאכן. לאידך גיסא ביי אונז, דאס ענין פון חפץ חיים פון לשון הרע איז נאכנישט געבוירן געווארן. ביי די ליטווישע איז דאס זייער הארב, הארב צו א סאטש אן עקסטענט אז א פרוי קאלט אפ אן אנדערע איך וויל דיר דערציילן עפעס א לשון הרע אויף יענע יענע פרענד זאגט זי אנטשולדיג פון זעקס און ביז זיבן איז מיין שעה איך רעד נישט לשון הרע קאל מיך צוריק זיבן צען נאך זיבן. יעדער האט זיך זיין אנדערע משוגעת'ן און וועגן עסן און וועגן כשרות וועגן אלעם ס'דא יעצט עפעס א נייע ס'איז אזוי ווי א חזיר, ס'האט אלע סימנים פון א חזיר, די רבנים זאגן אז ס'איז נישט קיין חזיר, איך בין אריין אין א סטאר, און ווי עס איז געווען אין פלעטבוש, בין איך אריין אין א סטאר, אין א גרויסן סטאר, כ'האב געוואלט פשוט קויפן א פרוכט, האב איך געזען דא פארקויפט מען די און די פלייש, בין איך גראד ארויס, יעדער האט זיך דאך זיינע מנהגים, סאו ווי קען א ליטווישע פרוי געבן הדרכה פאר א חסידיש ווייבל, ביי אונז ווען מען וואוינט מיטן מאן גייט מען מער צניעות'דיג אנגעטון ווי ביי זיי וואס זיי דרייען

אז מען דארף אים ערשט גיין ברענגען איז דא די ליגעל ווארק איט קען טעיק יערס אזוי חי לייף ליין מ'האט יעצט געטראפן אז זי איז קראנק האב איך אפגעקאלט דעם הויפט שופט כ'האב אים געזאגט דאס אז זי איז א מענטל ריטארדעט משוגענע דאס איז קיינער נישט מחולק קיינער נישט מחולק אין דעם אז זי איז א טאטעל וועקאו נאר דאס אז מען דארף איר איינזעצן פאר לייף טיים וואס זי האט אנגעטון פאר מיידלעך דאס איז אויך קיינער נישט מחולק איינער זאגט דען אז זי איז נישט אז איינער זאגט אז זי איז א נארמאלע פרוי ס'איז א מאמע פון. קינדער, זי האט גרויסע קינדער און גייט טאטשן א מיידל, פוי ביי די וואדזשיינע, פוי מאסט בי עקלדיג, איט סטינקס אוועי און איטס עקלדיג, שי שוד טעיק הער פינגער, עפטער שי טאטשעס די גירל ביי די וואדזשיינע, שי, הער פינגער וואוד סמעל לייק א טוילעט, איעדער האלט אז זי משוגע, נאר מען קען נישט לאזן אזא פרוי אויף די גאס, יעצט איז געקומען א נייע, ס'איז דא מענטשן וואס מאכן אויף דעם געלט, מיר האט געזאגט דער רבי וואס ער דאווענט דינסטאג וואס מען דארף דאווענען שבת, דער אמשינאווער רבי אין בית וגן, האט ער געוואלט רעדן מיט מיר און ער האט מיר געוואלט מסביר זיין, האב איך געזאגט פאר דעם רבי הער מיך אויס, זאלסט קודם פרעגן די וויקטימס און רעד מיט זיי ווייל דו טוסט אן עוולה, ער האט טאקע אזוי געטון, כ'האב אים צוגעשטעלט אלע דריי וויקטימס די דריי שוועסטערס ענד געס וואט, ער האט זיך אפגעלאזט, האט ער מיר דעמאלטס געזאגט אז דא פליסט אריין מיליאנען דאלער פאר לויערס, מען שנארט, זענען טיכטיגע שנארערס די לייפערס, דעטס אלל איט איז, איטס אלל עבאוט.

איינער וואס האט מכשיל געווען האלב וויזשניץ און ער האט זיך אויפגערופן טשערנאבלער רבי, איך ווייס נישט פונקטליך ווער דאס איז, עס אינטערעסירט מיך נישט, איז למעשה אבער גרייטן זיך דא אַכט הונדערט מענטשן צו קומען, עס וועט זיין מסתמא מער אויך, און מירון איז א שיינע שטאט, עס וועט זיין א מחיה, יעצט לאמיך ענק ווייזן וואס דא איז געשען, עס איז געווען א איד ער האט געהייסן ר' משה ערנסטער, ר' משה ערנסטער איז געווען א פראסטער יונג, דאס איז אלעס וואס ער איז געווען, הי פעל אין לאוו מיט שבע ברכה, מיטן וויזשניצער רבינ'ס טאכטער, דער וויזשניצער רבי האט געפיומט, נישט געוואלט האבן אזא פראסטן שטריק. און רבי יודעלע האט אים געזאגט, רבי, כאפ, נעם א היינטיגס פאר דו'סט טרעפן א מארגנדיגס, און מען האט צוזאמגעשטעלט דעם שידוך, און ס'איז זייער א פיינער שידוך, ישראל ערנסטער איז נישט דער געלונגענסטער תלמיד חכם, אבער די אנדערע, ר' משה'לעס איידעם איז א געלונגענער, וועלוול ערנסטער איז א געהויבענער יונגערמאן אויכעט, ער לייגט זיך נישט שלאפן אין א בעט פרייטיג פארנאכט, געוואלט וויסן ווער ס'מאכט אים זיינע קינדער, אה, קען זיין אן אנדערע, ס'האט מיר דערציילט א באבאווער חסיד, זיין טאטע נאך אינדערהיים א באבאווער חסיד, האט ער מיך פארציילט, אז דער ערשטער באבאווער חסיד, געהייסן ר' שלוימעלע, ער האט געהאט א חבר אין די יונגע יארן, און ער האט אמאל געליעקט א אינפארמעישן אז ער ווייסט ווען ער האט א ליל טבילה, אוודאי עטס ווייסט זיך, ער האט זיך געלייגט מיטן ווייב אין בעט א גאנצע נאכט איבער, ער האט זיך געשפילט מיט איר, ניין ניין ניין, קיינמאל נישט, ער פלעגט גיין אינמיטן לערנען, זיך אנטשולדיגט אז ער דארף ארויסגיין אין בית הכסא אויף א מינוט, און ער פלעגט אים צוריק קומען זעהן מיט נאסע פיאות, האט נישט געקענט גענוג שנעל אפווישן, האט ער פארשטאנען אז ער האט געהאט יעצט א ליל טבילה, דאס איז געווען די גאנצע ליל טבילה. א מינוט אריין און א מינוט ארויס, און דאס זענען געווען די אמאליגע צדיקים, פארשטייסט? סא דאס איז דא וואס דא איז געשען, געבן א כאפ א טבילה אריין און ארויס און שוין געלאפן ווייטער, איז למעשה דאס זענען געווען די ערליכע אידן פונעם פריערדיגן דור, יעצט נישט אז איך זאג אז איינער זאל זיך חלילה אזוי אויפפירן, ווייל אזוי אויפצופירן דאס איז נישט קיין דרך הרבים, דאס איז א שביל היחיד, קיין דרך הרבים איז עס זיכער נישט, איז על כל פנים איז, לאמיר דא זען די מענטשן, די ערליכע אידן, איז געגאנגען וויזשניץ משה ערנסטער איז געווען א גוטער טיכטיגער ביזנעסמאן, איך דענק ער איז נאך אריינגעקומען מיט א קעדעלעק, מיט א קעדעלעק איז ער אריינגעקומען, ער איז געווען אזא גאנצער יצמח פורקניה ויקרב משיחיה, פארשטייסט, איז געקומען אין וויזשניץ האט יעדן געוויזן זיין קעדעלעק, און מען האט אים מקרב געווען, מהיכי תיתי פארוואס נישט, יעצט איז אבער געשען אזוי, ער האט מחנך געווען גאנץ פיין די קינדער, געווען א ביזנעסמאן א דיימענטער, אבער געווען א ביזנעסמאן, אויף דער עלטער האט ער געזען אז.

צו פארשטיין. מען דארף אנהייבן צו פארשטיין אז מען דארף אנהייבן צו בויען, און אז מען בויעט בויעט מען, און אז מען בויעט נישט בויעט מען נישט. ר' מוישעלע ווידעראום האט אונטערדריקט וויזשניץ, מורא'דיג שטארק אונטערדריקט. ער האט געוואלט זען אז וויזשניץ זאל נישט וואקסן ווייל ער האט געהאט א אין קעגן דעם שרול'ן און ער האט געוואלט אז נאר מענדעלע זאל זיין רבי. וויפיל געלט ער האט אויסגעגעבן אונטער צו דריקן וויזשניץ, ס'איז נישט צום גלייבן. פארשטייסט וואס דא איז געשען? ער האט אונטערדריקט און ער האט געבויעט. און דאס. וואס אונז דארפן אנהייבן צו זעהן, טאר נישט אונטערדרוקן קיינעם, ווייל מענטשן קענען וואקסן, און אז מענטשן קענען וואקסן דארף מען זיי לאזן וואקסן. יעצט ר' מאטל האט זיך איבערגעלאזט זיינע איך ווייס נישט וויפיל קינדער קיין עין הרע כן ירבו וכן יפרוץ, און ס'איז א מחיה, אלע האבן זיי ברוך השם הצלחה, יעדער איינער לפי גדלו לפי קטנו, ס'קומט יעצט צו פארן דער פון סאוט פאלסבורג, און ער גייט זיין דא אויף שבת, און ס'גייט זיין. א מחיה! אנבעליוועבל! און ברוך השם ס'איז פאר ר' משה'לע נישט געלונגען, און זיין זון איז געווארן רבי אויף זיין פלאץ, און שוין. יעצט יעדער הגה ק טראגט מיט זיך מיט עפעס א משוגעת, עפעס מוזן זיי דאך מיטטראגן מיט זיך, איז טראגט ער מיט א משוגעת, ער גייט אן מיט די משוגענע זומער בריל, ער כאפט נישט אז נישט צו כאפן א פיקטשער מיינט מען נישט נאר די בארד און די פאות, מען מיינט גארנישט, און וואס טוט ער אויף א זומער בריל, הרב עובדיה יוסף פלעגט אויך גיין מיט א זומער בריל, און צו האבן א גרויסן.

זיך לייגט אויף די חזירים און ברוך השם ס'פארט גוט, מ'האט געכאפט יעצט אין בית שמש, איך רוף עס אין בית שימוש, אין די טוילעט האט מען געכאפט, אז איינער האט זיך אריינגעכאפט אין א דירה וואו ס'איז געווען דארטן א מיידל פון נײַן יאר אלט אליינס און זי האט געמאכט אזאלכע קולות אז ער איז אנטלאפן, מ'האט עס געהערט איבעראל, פארשטייסט שווארץ אויף ווייס, יא זיי האבן זיך פארלייגט זיי גייען עס זאגן זיי גייען עס אויפהערן, ארץ ישראל מוז זיין א מדינת חוק, נאכדעם איז דא נאך. א מעשה וואס איז נאך ארגער פון דעם, א אייגענע מאמע האט פארקויפט אירע קינדער פאר זנות, מאמע איז איין און פערציג יאר אלט און זי פלעגט אפילו זיצן אין איר הויז ווען מען האט געברענגט די בויפרענדס און מען האט באצאלט ענד שי וואטשד עווריטינג און ס'איז אנבעליוועבל און זי פלעגט צו געבן אפאר שקל ווייל פארשטייסט זיך גע'טענה'ט אז זי האט נישט ווער ס'זאל זיי אויסהאלטן מוז זי דאך דאס טון פלעגט זי נעבעך געבן פאר די קינדערלעך אפאר שקל און זי האט געהאט איין טאכטער יעצט נײַנצן, איינע איז איין און צוואַנציק, אבער מ'קען נישט שרייבן נישט דעם נאמען און נישט די משפחה ווייל די פאליס האט געשטעלט יעצט א איסור פירסום, אבער זי זאגט ס'וועט ארויסקומען נישט געזארגט, סון עז זיי האבן מאר אינפארמעישן איטל קאם אוט. יעצט, מען האט יעצט איינגעזעצט צוויי און צוואַנציק מענטשן וואס זענען געווען אינוואלווד משתיק זיין עבירות מין, ס'מיינסט. מען האט געזינדיגט מיט זנות און מען האט עס משתיק געווען, איך זאג ענק ס'פארט גוט דא אויכעט, אין לאנד פארט עס גאנץ גוט, מען האט משתיק געווען, היינט די רבנים ציטערן צו האבן צו טון מיט די זאכן. יעצט, ס'דא א דאקטער וואס ער פלעגט טאטשן די קינדער און ער האט אויסגענוצט זייער תמימות זיי האבן נישט פארשטאנען וואס יענער וויל דארטן, און ער פלעגט מיט זיי טון כל דבר אסור, און למעשה האט מען אים יעצט אויפגעפיקט, שוין נאך א סוד, מען טאר נאכנישט זאגן די נעמען ווייל שטייסט דאך, איך דאך גייט דאך אלעס אזוי מען טאר נישט ארויסגעבן ביז ווילאנג די גאווערמענט איז נישט עקזעקטלי קלאר אז די אינפארמעישן קען נישט ליעדן אז מען זאל באהאלטן אנדערע זאכן, ס'גוט ס'פארט א מחיה. יא רבותי אז איר האט פראבלעמס מיטן פיפיק גייטס מאכן נאכאמאל א ברית, ישראל האגער האט שוין אויפגעגעבן דאס מוהלשאפט גענוג א שאד, דאס ווייזט אז דאס גאנצע פארוואס ער איז געווען א מוהל איז אז ער איז געווען א חזיר. ווייל טאמער איז ווייל ער געמיינט דעם אייבערשטן פארוואס האט ער אויפגעגעבן? ר' לייזער די מילה ביי אונז איז געווען א מוהל ע"ה ביי די פינף און אכציק האט ער נאך געמל'עט און דארטן דער אנדערע דאס הייסט דער וואס ער פלעגט אין רוסלאנד מל'ען גרויסע קינדער. ר' ישראל דוד וויינבערגער פלעגט פארן יעדע פאר וואכן אבער למעשה אויב דו ביסט א פאכמאן געט מען נישט אויף די פאך איז א סימן אז ער איז געווען א חזיר ער האט געדארפט האבן אפאר פיפיקלעך על טהרת הקודש אזוי ווי ס'שטייט אויף דעם מוהל א. שוחט האט אין זיך רציחה, איז לערנט ער זיך צו זיין שחיטה. אה! ישראל האגער המצרי, דו מניוול, דו חזיר טמא, וואס האסטו געמיינט? אז דו מיינסט אז דו וועסט קענען באהאלטן א שייגעץ שטיק אויף אייביג? דער גערער רבי האט א זון וואס ער האט געדארפט ווערן דער גרויסער גערער רבי מעתה ועד עולם, ס'איז ארויסגעקומען יעצט קעגן אים אז ער האט געטאטשט צוויי בחורים יארן צוריק, האט אים דער גערער רבי מעביר געווען, ער איז אויס, ער וועט קיין גערער רבי נישט ז. איך זעה וואס דא גייט פאר, די עבירות פון די יונגע יארן מאכן שווארץ די מענטש'ס פנים אויף דער עלטער, אזוי פלעגט די צדיקים זאגן, יא ס'קומט ארויס, און דער שייגעץ ישראל האגער המצרי האט זיך נאך געחבר'ט מיט יצחק לבנון שטערן, געמיינט אז יצחק לבנון האט עפעס, ער האט גארנישט, ער איז א גוטער שנארער, ער גייט שנארן געלט און ער נעמט צאם פאר זיך, דעטס אלל, און ער געמיינט אז נחום ראזנבערג דערשרעקט זיך פון יצחק לבנון שטערן, איך האב געדאוונט מיט אים אין. איין בית מדרש, און איך האב מיך קיינמאל נישט דערשראקן פאר אים, און איך האב געזאגט מיין מיינונג, און ער האט געהאט דארטן א שייגעץ שבתי קאהן'ס איידעם וואס ער האט געהייסן, וויאזוי האט ער געהייסן, אשר ענזל, ענזל האט ער געהייסן, ענזל שטערן, אויך פון די קראנקע שטערן משפחה, פון סקולענער'ס משפחה נעבעך, דער שרוליק האט חתונה געהאט צו אזא משפחה גרועה בזויה אז ס'נישט דא דאס גלייכן, שטעל דיר פאר, און ער איז ארום געגאנגען ווען איך האב געזאגט

א שבת וואס זאל ברענגען שפע דקריעת ים סוף, און דער אייבערשטער זאל אונז אלע אויפלייכטן מיט אלעס וואס מען דארף, קריעת ים סוף איז א שידוך, קריעת ים סוף איז פרנסה, און יעדער זאל פילן זיין גליק און זכות פון דעם הייליגן שבת.